ויהיו חיי שרה. די בעל הטורים זאגט אז ויהיו איז גימטריא זיבן און דרײַסיק. ויהיו איז גימטריא זיבן און דרײַסיק. זאגט די בעל הטורים וואס איז? ווייל די גוטע יארן. איז געווען זיבן און דרײַסיק יאר, פון די נײַנציק, ביי די נײַנציק האט זי געהאט יצחק'ן, ביז הונדערט זיבן און צוואַנציק, זי איז אלט געווען הונדערט זיבן און צוואַנציק, זיבן און דרײַסיק יאר איז געווען די יארן אירע, די גוטע יארן. פרעגן אלע, און וואס זאגט רש"י כולם שווין לטובה? שני חיי שרה זאגט רש"י כולם שווין לטובה, וואס הייסט כולם שווין לטובה? נאר זיבן און דרײַסיק איז געווען גוטע יארן. רבי יענקעלע פשעווארסקער פלעגט זאגן, כולם שווין לטובה ראשי תיבות, שכל, מיט שכל קען מען מאכן שטענדיג לעכטיג. מיט שכל, אז מען גייט אריבער די וועלט מיט שכל, מיט שכל קען מען מאכן שטענדיג ס'זאל זיין זיס און לעכטיג. מיט שכל, מען ווייסט, מען ווייסט אין יעדן זאך איז באהאלטן גוט, צו דו זעסט יא, צו דו זעסט נישט, צו דו פארשטייסט יא, צו פארשטייסט נישט, עסט וויסן אז אין יעדן זאך איז באהאלטן גוט. ווי האט ער געזאגט, רבי ישראל יענקל פישער פלעגט זאגן אז די גמרא זאגט אין ברכות, באקאנט די גמרא, אז ביז לאה איז געקומען איז נישט געווען איינער וואס האט געדאנקט דעם אייבערשטן, זי האט געזאגט יהודה הפעם אודה את השם, ביז דעמאלטס איז נישט געווען ווער ס'האט געדאנקט דעם אייבערשטן, איז אזוי? אברהם אבינו האט נישט געדאנקט, יצחק אבינו האט נישט געדאנקט, יעקב אבינו האט נישט געדאנקט, נאר לאה? וואס איז פשט? איז אזוי, ביי לאה שטייט אז ווען זי האט געהאט די פערדע קינד האט זי געזאגט יהודה הפעם אודה את השם, פארוואס האט זי געזאגט הפעם אודה את השם? ידוע וואס חז"ל זאגן אז זי האט געוואוסט ס'דא פיר אמהות, יעדע איינער דארף האבן דרײַ, זיי האבן געוויסט, זענען דאך געווען נביאות, זיי האבן געוויסט ס'דארף ארויסקומען צוועלף שבטי קה. און האבן זיי אלע פארשטאנען דריי דריי דריי דריי, פיר מאל דריי איז צוועלף. אינעם רגע וואס זי האט געהאט דעם פערדן קינד האט זי געזאגט, אה, הפעם אודה את השם ווייל איך האב שוין מער ווי פריער. וואס הייסט? זי האט יעצט איינגעזען פארוואס האט זי טאקע געהאט דעם פערדן, פארוואס? ווייל זי האט זיך געמוטשעט אלע יארן ביי יעקב אבינו, זי האט זיך געמוטשעט, זי איז געווען שנואה לאה, זיבן יאר האט ער געארבעט דארטן פאר ברחל בתך הקטנה, האט זי געזאגט הפעם אודה את השם, יעצט זע איך אז ס'איז געווען באהאלטן אין די שלעכטס גוטס, און עס האט מיר אויסגעזען שלעכט, זאגט ער דאס איז די טייטש פון די גמרא אז ביז לאה איז געקומען נאך נישט געווען איינער וואס האט געדאנקט וואס אז ער האט געדאנקט אויף די שלעכטס. לאה איז געקומען דאנקען יעצט הפעם אודה את השם אויף וואס האט זי געדאנקט? זי האט געדאנקט אויף די שלעכטס וואס זי האט געזען פון די שלעכטס וואס זי האט געזען כי שנואה לאה זי האט אזוי שלעכט וועגן דעם האט זי יעצט געהאט דעם פערדן קינד האט זי יעצט געוויסט צו דאנקען אויף די שלעכטס אז זי האט געזען כולן שווין לטובה דא איז באהאלטן דיין גוטס דא איז באהאלטן דיין גוטס יא כולן שווין לטובה כולן שווין לטובה ווי ברענגט רבי אהרן יוסל לוריא ברענגט אין עבודת פנים אז די יסוד העבודה פלעגט איבערחזר'ן די ווערטער פון די רשי כולן שווין לטובה, ער שרייבט דארטן אז די יסוד העבודה הרעיש את העולם כולו במאמר זה, הרעיש את העולם כולו, אז וואס? כולן שווין לטובה טייטש איז איר שטענדיג גוט געווען, ס'איז שטענדיג געווען גוט, דאס טייטש שווין לטובה, ס'איז שטענדיג גוט געווען, זי האט געלעבט מיטן רבונו של עולם. זי איז שטענדיג איז זי גוט געווען, זי האט פארשטאנען אז דא איז באהאלטן גוטס, צו ס'גייט אזוי צו ס'גייט א שטרוי, ווי דער חידא זאגט אז דער ווארט ויהיו, ויהיו גייט אהין און צוריק, אויף צוריקצוועגס איז אויך ויהיו, ויהיו איז אויף צוריקצוועגס אויך ויהיו, פארוואס? זאגט דער חידא ווייל ביי שרה אמנו צו ס'איז געגאנגען אזוי צו ס'איז געגאנגען פארקערט צו גלייך צו פארקערט, שטענדיג געווען חיי שרה, געלעבט, כולן שווין לטובה, פארשטאנען יעדן מצב אז דא איז באהאלטן די גוטס. געלעבט מיטן אייבערשטן אין יעדן מצב, אזא שטייגער די נתיבי שלום פלעגט דערציילן אז ביים יסוד העבודה ווען איז געווען עפעס א תלמיד איז ער געגאנגען אמאל אין יריד און האט פארדינט מצליח געווען מצליח געווען פארדינט פינף און צוואנציג רובל איז צוריק געקומען לביתו אויפ'ן וועג צוריק האט זיך אים צוריסן

די בגד, די רעקל. זאגט אים דער יסוד העבודה, פארשטייסט נישט? איך זאג, אויף דיר איז נגזר געווארן אז דיין מלבוש זאל גיין פון דיר, אבער נישט דער מלבוש. די גוף איז א מלבוש פון די נשמה. ס'איז נגזר געווארן אז די גוף זאל גיין, זאלסט גיין פון די וועלט. אז די, די גוף דיינע זאל זיך אויסטון פון די נשמה, די מלבוש זאל זיך אויסטון. נאר האסט געהאט עפעס גאר א גרויסע זכות, גאר א גרויסע זכות, וואס דאס האט איבערגעדרייט די גזירה פונעם גוף אויפ'ן מלבוש, אז די מלבוש זאל אוועקגיין.

כולן שווין לטובה. אז מען קוקט מיט א אמונה'דיגע בליק, אזוי טייטשט די נועם מגדים די וואך, ואברהם זקן בא בימים, והשם ברך את אברהם בכל. טייטשט די נועם מגדים אזוי, אז ואברהם, רש י זאגט ויאמר יעקב, ער האט געזאגט פאר עשו מכרה כיום את בכורתך לי, וואס זאגט רש י כיום? רש י הקדוש, כיום זאגט רש י כיום שהוא ברור כך מכור לי מכירה ברורה. נאר מיך נישט אפ, כיום שהוא ברור, זאל זיין קלאר. איז יום הייסט קלאר זאגט די נועם מגדים שטייט נישט ואברהם זקן בא בשנים שטייט בא בימים אברהם אבינו איז געווארן קלארער און קלארער און קלארער אז וואס אז השם ברך את אברהם בכל אז צו די גוטע זאכן צו די פארקערט פון גוט אלץ איז א ברכה ס'איז אים געווארן קלארער און קלארער און קלארער יום הייסט דאך קלאר ער האט עס געזעהן קלאר די כולן שווין לטובה בכל האט ער געזעהן אז אלץ דא איז באהאלטן גוטס דא איז באהאלטן גוטס אוי. לעבן מיט דעם, אזוי טייטשט דער משמרת איתמר די וואך, ויקם אברהם מעל פני מתו וידבר אל בני חת לאמר פאר שני, זאגט ער אזוי, אז ס'איז ידוע אין זוהר הקדוש שטייט, כל דנפיל מדרגיה קרי ביה וימות, אין זוהר הקדוש יעדע נפילה, פון א מענטשן, יעדע הסתר הייסט מת, יעדע נפילה, יעדע הסתר הייסט מת, אזוי שטייט אין זוהר הקדוש. אברהם אבינו האט איינגעזעהן אז מעל פני מתו פון די מת פון דעם ויקם פון דעם ווער איך גרויס, די תקומה ווערט נאר פון די נפילה, איז וידבר אל בני חת זאגט ער וואס טייטש חת, די תרגום מאכט אויף אל תירא ואל תחת זאגט די תרגום אל, וואס טייטש אל תחת זאגט די תרגום אל תתבר, זאלסט נישט צובראכן ווערן. וידבר אל בני אל בני חת האט עס אריינגערעדט אין אלע צובראכענע אידן לאמר אמירה רכה צו וויסן מען ווערט גרויס פון די מתו ויקם אברהם מעל פני מתו ער האט געזען פון די מת פון די נפילה פון דעם הסתר פון דעם איז ער געווארן פון דעם ווערט א תקומה פון דעם ווערט א תקומה און ממילא וידבר אל בני חת צו די צובראכענע מענטשן אל תחת מאכט די תרגום ולא תתבר תחת הייסט צובראכענע? פאר די מאנין תבירין? וידבר אל בני חת ער האט אריינגערעדט אין זיי לאמר אמירה רכה אז זאלסט נישט זיין כיבוד און פארשטיי אז דא באהאלטן דיין גוטס נישט אלצדינג זעהט מען אבער אזוי טייטש דער הייליגער חתם סופר אברהם אבינו איז אריבערגעגאנגען שווערע נסיונות אבער שפעטער אברם כבד מאוד במקנה בכסף ובזהב איז געווען די גרעסטער עשיר און האט געהאט א יצחק אבינו טייטש די הייליגע חתם סופר אזוי חתם סופר דארט מען וועט דאך נישט אריינגיין די גאנצע אריכות ער זאגט אז גוטס קענסטו פילן נאר נאך וואס דו גייסט אריבער דעם פארקערטע אנישט ווייסטו נישט אז ס'איז גוט בכלל. נאך א ויהי ערב פארשטייסטו א ויהי בוקר אז ס'איז דא א זון, ווען נישט ווייסטו נישט צו שעצן די זון, עס גייט אריבער, ער איז מאריך אויף דעם, איז טייטשט חתם סופר אזוי, די גמרא זאגט אין בבא בתרא ט"ז, ר' שמעון בר יוחאי אומר, אבן טובה היתה תלויה בצווארו של אברהם אבינו, שכל חולה הרואה אותו מיד מתרפא. דער חולה וואס האט געזען דעם אבן טובה איז געווארן גלייך געזונט. און כש בשעה שנפטר אברהם אבינו מן העולם, זאגט די גמרא תלאה הקדוש ברוך הוא ווי האט עס דער אייבערשטער אויפגעהאנגען בגלגל חמה. מיט די הייליגע חתם סופר אזוי. אברהם אבינו איז אריבער געפערליכע יסורים, געפערליכע נסיונות, צום סוף א עושר א בן, איז די אבן טובה וואס יעדע חולה האט געזען אברהם אבינו מתרפא האט געהאט חיזוק וואס ער איז געווארן געזונט אה ער איז געווארן א עושר ער איז געווארן דאס איך וועל אויכעט ווערן גרויס איך אויכעט יעדע חולה וואס ער האט געזען אברהם אבינו האט דאך געזען אברהם אבינו איז דאך אריבערגעגאנגען אזעלכע שווערע זאכן און האט געזען ויקם אברהם מעל פני מתו פון דעם איז ער גרויס געווארן שכל חולה רואה אותו מיד מתרפא האט ער געהאט חיזוק פון דעם איך וועל אויכעט גרויס ווערן בשעה שנפטר אברהם אבינו מן העולם ס'נישטא נאך איינער אין די וועלט זאל דאס אויסלערנען, תלאה הקדוש ברוך הוא בגלגל חמה, א וואס איז די חמה? די חמה קומט דאך נאך א חושך, נאר נאך א ויהי ערב קומט א שמש חמה, פארוואס טאקע זאגט דאך חתם סופר, ווייל אז ס'וועט נישט זיין טונקל וועסטו נישט וויסן צו שעצן אז ס'איז דא א זון, דו וועסט נישט וויסן צו שעצן. דאס אין יעדע זאך, וויסן נפילות מיט ירידות, טאקע אין רוחניות טייג טייערע אידן אויכעט. געוואלד ווי שבט מוסר שרייבט. שבט מוסר שרייבט אז איינער וואס האט נישט קיין נפילות ירידות ער וויל נאר גלייך ער קען נישט נפילות ירידות ער זאגט איינער וואס האט נישט נפילות נאר גלייך איז ער א גלגול פון א בהמה אזוי זאגט ער א בהמה איז אין די נקודה געבוירן געווארן מיט די נקודה שטארבט ער א מענטש איז אזוי געבויעט נפילות מיט ירידות דאס איז די מענטש געבויעט נאר די שכל זיך צו האלטן, כל העולם כולו גשר צר מאוד, והעיקר שלא לפחד כלל, וואס פארשטייט די עולם? וואס מיינט שלא לפחד כלל? שלא לפחד כלל פון אראפפאלן, יא? ניין, די עיקר שלא לפחד כלל אפילו מ'איז אראפגעפאלן האב נישט מורא מ'קען צוריק ארויף, נישט די עיקר שלא לפחד כלל נישט אראפפאלן, דאס איז איינמאל איינס, אבער די עיקר שלא לפחד כלל האב נישט מורא אויב מ'איז אראפגעפאלן בסדר, ביסט נישט קיין בהמה גייט די חכמה גיי צוריק ארויף, בלייב נישט אין דר'ערד. די בראך אז מען בלייבט נאר דו לעבסט אין דר'ערד, איך האב געוועלט אין דר'ערד, דאס איז לא עלינו, אוי לא עלינו, ווייסט למה הדבר דומה? למה הדבר דומה? איינער האט געארבעט ביי א צווייטן, ער איז געווען א פעהיגער, א מוכשר, א בעל כשרון, ער האט געארבעט ביי יענעם, ער האט אים אריין געברענגט געלט, ער איז געווען א גוטער מוכשר, ער האט געארבעט ביי דעם באס, ביום מן הימים האט ער געמאכט א מיסטעיק, א טעות, האט אים דערלייגט א מיליאן דאלער, א מיליאן דאלער! ער האט נישט געהאט קיין פנים ער איז אנטלאפן. ער איז אנטלאפן. האט אים יענער געקלינגען דער באס, רבי, דו האסט מיר געלייגט מיליאן דאלער אין דר'ערד, מילא. בסדר. אבער דו האסט געמאכט אסאך א ערגערע זאך. וואס? ביסט געלאפן צו מיין קאנקורענץ ביסטו געלאפן. צו מיין קאנקורענץ ביסטו געלאפן. אזוי זאגט דער רבונו של עולם. ביסט געזינדיגט, נו, מילא, אבער דו לויפסט צום קאנקורענץ צום יצר הרע, דו ביסט זיך מייאש, ביסט זיך נישט מחדש, דו הייבסט זיך נישט אויף צוריק, לויפסטו צום קאנקורענץ לויפסטו. רבוש"ע ווארט זאלסט זיך יעצט באנייען ביסט געפאלן געפאלן אבער לאמיר זיך הייבן דו האסט געלייגט מיליאן דאלער אין דרערד אבער גיב עס לויף נישט צום קאנקורענץ טאנץ קאדאטשקע דארט מיטן קאנקורענץ דאס איז אין דרערד אריין ווי האט ער געזאגט המה כרעו ונפלו ואנחנו קמנו ונתעודד לכאורה קלאפט נישט אויב המה כרעו ונפלו וואלט געדארפט שטיין ואנחנו לא נפלנו נישט אזוי? המה כרעו ונפלו וואלט געדארפן צו שטיין ואנחנו לא נפלנו ס'איז נישטא אזא זאך לא נפלנו איז א גלגול פון א בהמה נישטא אזא זאך. ס'איז דא נאר פאר. נאר די שכל איז קמנו. ס'איז נישט טאנצן מיטן קאנקורענץ זאלסטו נישט טאנצן. מוזט פארשטיין ויקם אברהם מעל פני מתו אין רוחניות אויכעט. אויב זיי זאגן א דשא דשא. ביי די דשא דו ווילסט וויסן צו אז ס'איז סינטעטי צו אמת'ע. איך ווייס גלייך. ווייסט ווי אזוי? טאמער זעהסטו גרין אינגאנצן דאס איז סינטעטי. אויב איך זעה דא פעלט אביסל דא איז געל אביסל דא איז פארשימעלט דאס איז אמת'ע. אז אלץ גלייך דאס איז סינטעטי. אז עס פעלט דא אביסל דא איז געל דאס איז אמת. רבוש"ע אונז זעמיר ברוך השם אמת'ע. אונז זעמיר נישט קיין סינטעטי ליידער. יא. אבער אבער לאמיר זיך נעמען אבער ס'זאל ווערן דשא. אזוי ארום א מענטש ארבעט און דארף ארבעטן מיט זיך. אוודאי ארבעטן מיט זיך. דער ווילנע גאון זאגט א מורא'דיגע לשון אין אדרת אליהו זאגט עס דער ווילנע גאון. אין פרשת בראשית שטייט וייצר השם אלוקים, את האדם, ווי השם האט באשאפן שטייט וייצר מיט צוויי יודן, וואס זאגט שוין די גמרא וואס איז די צוויי יודן? יצר טוב ויצר רע, הערט וואס דער ווילנער גאון זאגט א מורא'דיגע ווארט, מורא'דיגע ווארט. ער זאגט וייצר איז צוויי יצרים יצר טוב און יצר רע. זאגט ער די לעצטע משנה משניות וואס איז אמר רבי יהושע בן לוי עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק וצדיק שי עולמות שנאמר להנחיל אוהבי יש זאגט דער ווילנא גאון יש איז ראשי תיבות ימין שמאל ווייל דא איז דא צוויי יצרים ס'איז דא ימין די יצר טוב איז ימין און שמאל איז די יצר הרע. זאגט די ווילנא גאון אזוי, יוד דאס איז ימין די יצר טוב, דער יצר טוב, אויף דאס וואס ער לערנט, ער דאווענט אויף דעם מיט צען עולמות, אויף דעם שמאל, אז דו צוברעכסט דעם יצר הרע, די אויגן און מויל, אויף דעם ווארט דיר שין עולמות, דריי הונדערט עולמות פאר טובה. פארשטאנען וואס דא טוט זיך? מורא'דיגע רעוואלושען. אויף דעם לערנען, דאווענען, אלץ פיין, האסטו צען עולמות, אבער אויב דו צוברעכסט א יצר, פארמאכסט די אויג, פארמאכסט די מויל, דריי הונדערט עולמות אבער נישט ער פארמאכט די אויער מויל מיט די אויגן אכט שעה יעדע מעת לעת מער דער דייט ער אויף יעדן טאג אכט שעה ניין מען רעדט פון די יצר הרע ביי די שין מען פארמאכט די אויגן ביי די שין גימטריא יצר דא דו פארמאכסט די אויגן דא איז דריי הונדערט עולמות נאר מ'מוז זאגן די בחורים און אינגעלייט זענט אויף איך האב אזעלכע נסיונות איך האב אזא יצר הרע מיינט נאך אז איך בין יחיד מיינט ער רבי איד אויף דעם איז די דריי הונדערט עולמות אויף דעם ביסטו דא און אויף דעם וועסטו מאכן ואנחנו קמנו אויף דעם וועסט זיך געבן א הייב אויף צוריק שנעל. כולם שווים לטובה מיינט אין רוחניות אויכעט זאלסט זיך נישט לאזן ביי קיין נפילה ביי קיין ירידה כולם שווים לטובה געב זיך א הייב אויף. פארשטייט זיך. אנדערע וועלט אזוי מיט מ'דרייט זיך אין אזעלכע זמנים.

ער האט גערעדט צום אייבערשטן, ער דערנענטערט זיך צום אייבערשטן, אזוי צו זאגן, אין לך להשען אלא על אבינו שבשמים, וועסט זיך אנליינען אויף דעם, וואס טוסטו דיר א געדענט, ליין זיך אן, כ'בין דער רבונו של עולם ווארט אויף דעם, דערנענטער זיך צו מיר, רעד צו אים, רעד צו אים, טו צו אים, ס'איז געווען היינט די יארצייט, היינט איז געווען די יארצייט פון ר' משה מידנער, ר' משה מידנער, איז ער האט געהאט דארטן, ס'איז געווען א גאר גאר א גרויסע מקורב זיינער האט געהייסן רבי הערשל קריניקער, רבי הערשל קריניקער איז געווען גאר א גרויסע מקורב זיינער, ער האט אים גערופן זיי שרייבן דארטן זיבן וואכן פאר ווען ער איז אוועק, האט ער אים צוגערופן האט אים געזאגט אזוי, על כל שלא תבוא, צרה ומצוקה צער שלא תבוא, על כל צער שלא תבוא אויף דיר א צרה ומצוקה, הער וואס איך זאג דא, זאלסט זיך פארמאכן אין צימער. זאלסט זאגן צוויי קאפיטלעך תהלים, שפעטער רעד צום אייבערשטן אויף דיין שפראך, גיס עס ארויס, גיס עס ארויס אויף דיין שפראך, און זיי מיך דעמאלטס אויך מזכיר משה בן רחל, מיט דעם האט ער געענדיגט מיט אים דעם שמועס. ער איז געווען דער נענטסטער מענטש אליין. זאגט על כל שלא תבוא, על כל צרה שלא תבוא עליך. אין יעדע צרה מיט זיך צו געדענקען, פארמאך זיך אין צימער, זאג צוויי קאפיטלעך תהילים, און הייב אן צו רעדן צום אייבערשטן, גיס זיך אויס, רעד זיך אויס, רעד זיך אויס צום אייבערשטן, רעד זיך אויס, אויף דיין שפראך רעד זיך אויס, און האב מיך אין זינען דעמאלטס אויך. זיי מיר מזכיר אזא ווארט, פונקט ווי עס שטייט די וואך, ויצא יצחק, וואס שטייט דא? לשוח בשדה. די גמרא דרשנ'ט לשוח איז דאך מנחה לפני השם ישפך שיחו, וואס טייטש שיחו? וואס הייסט דא שיחו? ער האט א לשון ווי ער זאגט דער דער. דער דער דער אלשיך הקדוש ער זאגט וואס טייטש לפני השם ישפוך שיחו? דער אלשיך לפני השם ער זאגט אין זיין ספר רוממות קל אויף תהילים זאגט ער ישפוך שיחו דער לשון כמי ששופך כלי מים גיסט אויס יא כן שופך כל צרותיו שבקרבו החוצה אומר בלבבו אדברה וירווח לי איך וויל זיך אויסרעדן צום אייבערשטן דאס הייסט ישפוך שיחו זיך אויסרעדן נישט דאווענען ער מכוון רעד זיך אויס, גיס זיך אויס צום אייבערשטן, זאגט ער, כמי ששופך כלי מים כך שופך כל צרותיו שבקרבו החוצה, אומר בלבבו אדברה וירווח לי, איך וויל עס אויסגיסן צום אייבערשטן, דאס איז לשוח בשדה די וואך, רעד זיך אויס צום אייבערשטן, רעד צום אייבערשטן, דערנענטער זיך יעצט צו זאגן היינו נשענים על אבינו שבשמים. איז געווען קומען עפעס איינער אריינקומען עפעס א. אוואטאר אריינקומען כפר חסידים ביי ר' אלי' לופיאן אין ישיבה, עפעס א פרייער וואס, האט מען אים געפרעגט ער זאל ארויסגיין וואס האסטו געזען דארטן? האט ער געזאגט איך האב געזען אכציג מענטשן דאווענען אבער אויבן איז געווען עפעס א אלטיטשקע וואס ער האט גערעדט צו איינעם. האט ער ר' אלי' לופיאן געזען ער רעדט צום רבונו של עולם דער לשון לשון מסילת ישרים ממש נושא ונותן עם חברו מדבר עמו ער רעדט זיך אויס לשוח ער רעדט זיך אויס צום אייבערשטן. און מ'זאגט זיך פארמאכן אין צימער און זאגן צוויי קאפיטלעך תהילים, יא איך האב נאך האפן נאר די עולם דא וועט זיך מארגן פארמאכן אין די צימער און דארט דאווענען שחרית מנחה מעריב, חס וחלילה, חלילה וחס, מ'האט נישט גערעדט יעצט אויף שחרית מנחה מעריב, מארגן טאר מען זיך פארמאכן דארט לייגן תפילין אין צימער, חלילה וחס. מ'האט דא גערעדט אויף ווי די חפץ חיים ברענגט עס באטאנט עס אויסער די דריי תפילות באטאנט עס די חפץ חיים ער זאל זיך האבן ער זאל זיך אויסרעדן צום אייבערשטן אויסער ער זאגט די דריי תפילות זאגט די חפץ חיים ביסטו צוגעוואוינט די וואס די גיסט זיך ארויס דאס איז די אמת'ע תפילה וואס גיסט זיך ארויס צום אייבערשטן מ'פארשטייט זיך שחרית מנחה מעריב נאר בציבור די לשון בשרים דף עא. קוק אריין דער בית אהרן שרייבט א מורא'דיגע לשון, זה אצלי ברור, אזוי שרייבט דער בית אהרן, וזה אצלי ברור, אשר תפילה בציבור יכול לעזור לאדם בכל דבר כמו צדיק הדור. ס'איז קלאר ביי אים. צדיק הדור? קען זיין א צדיק הדור? א כח פון א צדיק הדור? ער וועט לויפן זוכן זיבן שעה דעם צדיק הדור וועט ער לויפן. און וויפיל מאל תפילה בציבור צו מוותר זיין אויף דעם? קוק אריין דעם לשון נאכאמאל, וזה אצלי ברור אשר תפילה בציבור יכול לעזור לאדם בכל דבר כמו צדיק הדור. איך בין געווען געפארן מיטן דרייווער, געפארן מיטן דרייווער איז געווען א פקק, א טרעפיק, אוי א לאנגע צייט, א טרעפיק, א לאנגע צייט, אינמיטן זעה איך איך שטיי דא אין טרעפיק, און א באס, א באס גיבט א פלי, איך פרעג דעם דרייווער וואס טוט זיך דא, גיב א קוק ווי ער גיבט א פלי, אה זאגט ער מיר דא איז נתץ, וואס הייסט דאס נתץ? דער עולם ווייסט? נתץ הייסט נתיב תחבורה ציבורית, נתיב תחבורה ציבורית דארטן קען פארן נאר א באס. ווען מען זאגט אייך מיינט עפעס אנדערע ראשי תיבות, נתיב תפילה ציבורית, ס'איז דא אמאל א פקק ס'גייט נישט א ישועה, עס שטייט ער נאכנישט קיין חתן ער האט נאכנישט קיין קינד, איי ס'ווערט נישט געהאלפן, פאר מיט א באס ציבורית, תפילה ציבורית האט א נתץ עס פליעט שנעל א ישועה, שנעל גייט די ישועה, נתץ נתיב תפילה ציבורית, אזוי איז א טרעפיק וויפיל כ'האב שוין געדאווענט און ס'שטייט נאך, איז דא א נתיב תפילה ציבורית, הו, ווען מען זאל אויסלערנען די כללי נהיגה דא, א א א. נתץ, וויאזוי מ'שטעלט זיך דאווענען, נתץ, נתיב תפילה ציבורית. איר ווייסט אין זוהר הקדוש שטייט אז אז א תפילת ציבור איז מען נישט מבקר קיין מענטשן. מ'איז נישט מבקר קיין מענטשן נאך זיינע מעשים. ווייל ס'איז א כח הציבור. ס'פארשטייט זיך כמו צדיק הדור. זיי זאגן, איך ווייס נישט איך בין נישט געווען, אבער זיי זאגן אז א געפאקטע באס גייט נישט ארויף קיין מבקר דארטן בעטן קיין טיקעט זעהן צו ס'איז. הא? א געפאקטע באס קומט נישט ארויף קיין מבקר א תפילה בציבור איז נישטא קיין נישטא קיין ביקורת בכל אופן בכל אופן פארשטיין שחרית מנחה מעריב נאר בציבור כמו צדיק הדור אבער אויסער דעם זאלסטו וויסן וואס ר' משה מידנער האט געזאגט פאר רבי הערשל קרעניקער אז צוויי צוויי קאפיטלעך תהלים פארמאך זיך אין צימער און גיב א קוק איך האב קפיצת הדרך אקרן ולפני העיון ווייל דער אייבערשטער ווארט אויף דעם ער ווארט אויף דיין רעדן אויף דיין תפילה

מען זאגט על שחל ופתן תדרוך תרמוס עס נעמט צו טרעטן עס נעמט צו רייסן, מיר בעסער ווען איך בין על כפיים איך באגעגן זיך נישט מיט דעם, וואס דארף איך עס האבן? ניין דער פסוק זאגט גלייך נאכדעם זאגט דער מלבי"ם על שחל ופתן תדרוך תרמוס וועסטו זאגן עס איז מיך בעסער אן דעם? וויל דער אייבערשטער ווייל יקראני איך וויל הערן דיין קול זאלסט מיך רופן, ווען דו ביסט על כפיים וועסטו מיך נישט רופן, עמו אנכי בצרה זאלסט פארשטיין א עמו אנכי אזוי פארשטייסטו נישט בכלל עמו אנכי דו ווייסט דאך נישט פון וואס איך ראטעווע דיר בכלל, דו ווייסט פון וואס איך ראטעווע דיר בכלל? דו ווייסט דאך בכלל נישט א עמו אנכי, דו פילסט נישט ווען אלעס גייט גלאט. ווען על שחל ופתן וועסטו וויסן א, וועסטו פארשטיין אז די יקראני די ערשטע זאך איז וועסטו נעמען צו רופן, וואס הייסט וועסטו נעמען צו רופן? ביז דאן האט דאך אויך געדאווענט שחרית מנחה מעריב, בציבור אויכעט געדאווענט, יעצט וועסטו נעמען צו רעדן צו מיר, יעצט איז דיין יקראני איין זאך, יעצט איז דיין יקראני, יעצט וועסטו נעמען צו רעדן צו מיר, וועסט זיך אויסרעדן צו מיר, און די צווייטע זאך אז דו וועסט פארשטיין א עמו אנכי, ער זאל וויסן א עמו אנכי.

איינמאל ער פאלט דעמאלט זעהט ער א נס גדול היה שם, ער פאלט אראפ דעמאלט זעהט ער א נס גדול היה שם, פארשטייט? איז אבער האב שכל, זעה ווען דו דרייסט זיך ארום אויכעט נס גדול עס נישט פאלן בכלל. על שחל ופתן תדרוך זאגט דער מלבי"ם, פארוואס איז על שחל ופסען? ווייל יקראני ווייל איך וויל הערן דיין קול, איז צו וויסן אזוי אויך צו דאנקען דעם אייבערשטן, דרייט זיך ארום געזונט דאנק דעם אייבערשטן. און מסיים מיט דעם דארטן דער מלבי"ם, אורך ימים אשביעהו. פאר די שחל ופתן פונקט ווי איוב האט מאריך ימים געווען ווייל ער איז אריבער און אריבער די שחל ופתן איז דערנאך מאריך ימים אז די שחל ופתן איז דערנאך מאריך ימים. על כל פנים, דאס איז א לעבן מיטן רבונו של עולם. היינט ביינאכט די יארצייט פון הייליגן רבי רבי גדליה משה זווילער. וואס הייסט איז די אמונה דארטן? דערציילט רבי דן, איר ווייסט אז אין זוויל, אין זווילער גזע, די גזמאות זענען זיי געווען ווייט די הייליגע רעבעס דארטן כרחוק מזרח ממערב, זיי האבן נישט געקענט סובל זיין קיין גזמאות. לידיעה. האט דערציילט רבי גדליה משה אז ער האט געקענט דעם שטאט. ער האט עס געקענט. און עס איז געווען א שטאט וואס איז געווען דארטן איין דאקטער מיט איין רוקח. און זיי האבן אויסגענוצט די מצב, געשאסן פרייזן, ער איז דאך איין דאקטאר, גענומען גרויסע פרייזן, געווען א אסיפת רבנים, מען האט מחליט געווען מען הערט אויף צו גיין צום דאקטאר, ווייל אונז זעמער דאך מאמין באמונה שלימה אז די אייבישטער איז רופא חולי עמו ישראל, נאר וואס נאר ניתנה רשות לרופא לרפאות, אבער אז ער האקט אזעלכע פרייזן, צוריק אפלאזן דעם דאקטאר. האט געזאגט רבי גדליה משה ער געדענקט אז סוף יאר איז אין דעם שטאט קיינער נישט אוועק, חוץ פון צוויי מענטשן, ווער?

יודע ה' ימי תמימים כשם שהם תמימים כך שנותיהם תמימים. ער האט א ווארט וואס ס'דארף אביסעלע, ס'נישט קיין ווארט, קיין גוט ווארט, נאר ס'דארף, וויאזוי א מענטש דארף לעבן, וויאזוי מ'לעבט מיט די אמונה, די אמונה'דיגע בליק. ער זאגט אזוי. רש י זאגט, יענע וואך איז געשטאנען ויהי אחר הדברים האלה ביי די עקידה. וואס איז געווען אחר הדברים האלה? וואס זאגט רש י ויהי אחר הדברים האלה? אחר דבריו של שטן. אז דער שטן האט געזאגט פארן אייבערשטן אז פון די גאנצע משתה גדול אברהם אבינו האט געמאכט א משתה ביום הגמל את יצחק. ויעש אברהם משתה גדול ביום הגמל את יצחק בנו. ווען איז יצחק ווען איז ביום הגמל? ווען איז אלט געווען יצחק? צוויי יאר. ווען ער איז אלט געווען צוויי יאר. ער האט געמאכט א משתה גדול, און דער שטן האט געזאגט, פון די גאנצע משתה האט ער נישט מקריב געווען פאר דיר אפילו איין פר, איין איל האט ער נישט מקריב געווען? אמר לו האט דער אייבערשטער געענטפערט צום שטן, כלום עשה, פארוואס האט ער געמאכט דעם משתה אלא בשביל בנו? אילו הייתי אומר לו זבח אותו לפני, טאמער זאג איך אים שעכט אים, לא היה מעכב, שעכט ער אים אליין אויכעט. און אחר הדברים האלה איז געקומען די עקידה. פארשטאנען? פרעגט דער מהר"י אסאד, דער גאון וקדוש, ווען איז דאס געווען די דבריו של שטן ווען? וויפיל איז אלט געווען דעמאלטס יצחק? צוויי יאר. וויפיל איז יצחק אלט געווען ביי די עקידה? זיבן און דרייסיג יאר. וואס איז דער מרחק פון פינף און דרייסיג יאר? אויב אחר הדברים האלה וועגן דבריו של שטן, ער האט דאך יעצט געזאגט ווען איז יצחק געווען אלט געווען צוויי יאר, וואס איז די ווארטן פינף און דרייסיג יאר? ווייסט וואס די תירוץ איז? זאגט דער מהר"י אסאד, ווייל דער אייבערשטער האט דאך געזען אז דורכ'ן עקידה וועט דאך זיין מיתת שרה. און שרה אמנו'ס צייט איז נאכנישט געקומען אוועקצוגיין פון די וועלט, זי פעלט נאך ווייל זי דארף לעבן הונדערט זיבן און צוואנציג יאר, יודע השם ימי תמימים, ווי זאגט דער מדרש, דערפאר האט מען געווארט מיט די נסיון פינף און דרייסיג יאר, מען האט מען געווארט אויף די נסיון פינף און דרייסיג יאר, טייטשט ער אזוי, רשי זאגט די וואך, נסמכה מיתת שרה לעקידת יצחק פארוואס זענען זיי לפי. פארוואס נסמכה שרה לעקידת יצחק לפי שעל ידי בשורת העקידה שנזדמן בנה לשחיטה וכמעט שלא נשחט פרחה נשמתה איז ער מסביר נסמכה נסמכה מיתת שרה אמנו למעשה העקידה פרעגט זאגט דער מהר"י אסאד פארוואס איז געווען די עקידה אזוי ווייט ביז מיתת שרה פֿינף און דרײַסיק יאר שפעטער דער שטן האט דאך גערעדט פאר פֿינף און דרײַסיק יאר צוריק פארוואס האט געדויערט אזויפיל צייט די עקידת יצחק דו ווייסט פארוואס? ווייל לפי שהעקידה לפי שעל ידי בשורת העקידה שנזדמן בנה לשחיטה פרחה נשמתה דערפאר די אייבישטער האט דאך געוויסט אז דורך די עקידה וועט דאך קומען מיתת שרה דערפאר האט מען עס אפגעהאלטן פינף און דרייסיג יאר פארוואס זאגט דער מדרש ווייל יודע השם ימי תמימים דו פארשטייסט זאלסט נישט לעבן אין טעות אז שרה אמנו איז אוועק וועגן די עקידה ניין! ס'איז געקומען איר צייט צו אוועק גיין פון די וועלט. ס'איז געקומען איר צייט, והא ראיה, ווייל דו זעסט דאך די אייבערשטער האט אפגעהאלטן די עקידה, ווייל ס'איז נאך נישט געקומען די צייט פון שרה אוועק צו גיין. איז זאלסטו קיינמאל נישט זאגן ווייל ער איז אריבער די כביש וועגן דעם איז געשען די עקסידענט. נאר וואס? ווייל ס'האט געדארפט געשען די עקסידענט דערפאר איז ער אריבער דעם כביש. דאס דאס זאלסטו פארשטיין. דאס איז דאס איז די לעבן מיט די אמונה. אזוי זאגט אויך דער אזוי זאגט אויך דער דער אור החיים הקדוש אין איינע פון די דרכים ער האט דא צוויי מהלכים וואס איינס פארקערט פונעם צווייטן ביידע איז גלייך אבער אור החיים הקדוש זאגט אין איינע פון די דרכים פארוואס איז איבערגעחזרט שני חיי שרה ויהיו חיי שרה זאגסט נאכאמאל שני חיי שרה זאגט אור החיים הקדוש ווייל זאלסט נישט האבן קיין טעות אז וועגן די עקידה איז זי אוועק ווען נישט די עקידה וואלט זי נאך געבליבן לעבן, זאגט די תורה ניין שני חיי שרה זאלסטו וויסן דאס איז שני חיי שרה זי האט נישט געקענט לעבן נאך ס'האט זיך געענדיגט, נאר ווייל ס'האט זיך געענדיגט די יארן וועגן דעם האט זי געקענט דעמאלטס הערן די עקידה. אנדערע טייטשן אז וועגן דעם שטייט ויהיו חיי שרה, ביי קיינעם שטייט נישט ויהיו חיי ויהיו חיי שטייט ויהיו חיי אברהם. שטייט ואלה שני חיי אברהם, אבער ס'איז ויהיו. ויהיו, ווייל די תורה זאגט זאלסט נישט האבן קיין טעות אז נאר וועגן די עקידה איז אוועק. ניין, ויהיו חיי שרה, דאס איז געווען איר לעבן, זי האט נישט געהאט מער צו לעבן. ס'איז דא באשערטע יארן. ווען ס'קומט די באשערטע צייטן, דעמאלטס איז רגלוהי דבר איניש אינון ערבין ליה ע ארום און ארום. ארום און ארום. איי טייערע אידן, כולן שווין לטובה. כולן שווין לטובה. אוי אוי אוי, איז דא א לשון פון שפת אמת אין פרשת ראה. מיט א מורא'דיגע לשון אויף די כולן שווין לטובה, וואס הייסט כולן שווין לטובה? מ'האט פריער געשמועסט אין יסוד העבודה, רבי אהרן יוסל ברענגט אז די יסוד העבודה הרעיש את העולם כולו במאמר זה, כולן שווין לטובה, ס'איז איר שטענדיג גוט געווען, זי האט פארשטאנען יעדע זאך, אז דא איז באהאלטן די גוטס, דא איז באהאלטן די גוטס.

בפגוע בו מידת הדין, ער ווערט נישט נשתנה, ער באלד בלייבט די זעלבע לעבעדיגער, אין לה קיום להקללה וכו' עפעס ווי עבירות מינע ס'גליטשט זיך אראפ פון אים די קללה ס'קען זיך נישט האלטן, אך זאגט ער טאמער די מענטש ווערט צובראכן דעמאלטס דאס מאכט א בית קיבול וואס די אייבישטער דא טוט. דאס טייטש אין מפסיקין בתוכחה זיי נישט מפסיק זיי ווייטער לעבעדיג, האלט זיך מיט די אמונה מיט די בטחון מיט די אמונה בטחון בשמחה.

קיצור כולן שווין לטובה, מיר פארשטייען דא איז באהאלטן גוט, אין יעדן מצב צו גייט אזוי צו גייט א שטרוי, אבער רבותי ס'איז דא א נקודה וואס מ'דארף געדענקען, אייגענע פעקעלעך דארף מען מקבל זיין באהבה ובשמחה אבער נישט יענעמ'ס פעקעלע, יענעמ'ס פעקעלע אה ס'וועט אים זיין גוט יא, ער האט אים אריין פליקן יענע לאט אפ אה ער האט אמונה ס'וועט אים זיין גוט, יענעמ'ס חשבון האט ער אסאך אמונה אה. א לשון פון דעם גאון ישראל וקדושו רבי שלמה קלוגער, ער זאגט אז שטייט אין פרשת שמיני, משה רבינו זאגט פאר בני אהרן, האט ער געזאגט נאך וואס נדב ואביהוא זענען אוועק, וואס האט ער געזאגט, ראשיכם אל תפרעו, ובגדיכם לא תפרומו, נישט צורייסן די קליידער, נישט פירן קיין אבילות, גלייך נאכדעם שטייט ואחיכם כל בית ישראל, יבכו את השריפה אשר שרף השם. זאגט רבי שלמה קלוגער, וואס פאר א קשר האבן די צוויי האלבע פסוקים, ראשיכם אל תפרעו ובגדיכם לא תפרומו, שפעטער ואחיכם כל בית ישראל, זאגט ער אזוי, דאס וואס מען האט יעצט גערעדט. ענק, זאָגט ער, ענק האָבן מיטגעמאַכט. מאַכסט מיט? ראָשיכם אַל תפרעו, ובגדיכם לא תפרומו, זײַ נישט צעבראָכן, זײַ זיך מחזק, מיט אַ אהבֿה און מיט אַ שמחה וועסט נאָך זען די גוטס. אָבער ואחיכם, כּל בית ישראל, די ברידערלעך, זײ זאָלן נישט זײ יבכּו את השׂריפֿה, זײ זאָלן נישט זאָגן, ס'איז גוט. נישט זאָגן אויף יענעמס צרות זאָגן, ס'איז גוט, ס'איז גוט. נאָך צרות רבים, אַז ממש איז געווען דער רב מרדכי שולמאַן, דער ראָש-ישיבֿה פֿון סלאָבאָדקע. ער דערציילט ער איז געווען א בן בית ביים חפץ חיים און פלעגט שלאפן יעדן נאכט ביים חפץ חיים אין שטוב. האט ער געזאגט ווען עס איז געווען די ערשטע וועלט קריג ביי מלחמה, ביי מלחמה, האט דער חפץ חיים נישט געלאזט קיין קישן, ער האט נישט געוואלט שלאפן אויף א קישן, מ'האט אים געבעטן אויף א קישן, בשום פנים ואופן, ער האט געזאגט ווען אידן שלאפן אין בונקערן שלאף איך נישט אויף קיין קישן. זעט איר איך שלאף נישט אויף קיין קישן. אידן שלאפן אין בונקערן, שלאף איך נישט אין, לייג איך נישט קיין קישן. וועט איר קומען זאגן, יא, אבער ווער זענען די אידן? הא? ווער זענען די אידן? איר ווייסט אז חזל זאגן, נח האט דאך געהאט הלכות אין תיבה, האט זיך געדארפט פירן בצער אין תיבה. האט געדארפט פירן בצער. וואס איז? פארוואס? וואס זאגט די מדרש? פארוואס? ווייל כל העולם כולו בצער, רשי ברענגט עס, האט געדארפט זיין בצער. ווער איז געווען די עולם כולו? ווער איז דאס געווען? ס'איז נישט געווען נישט קיין היימישע אידן, ס'איז געווען א דור המבול איז דאס געווען, רעים וחטאים בגופם ובנפשותם. עולם בצער דארף זיך פירן בצער. נישט קיין נפקא מינה ווער. און אידן זענען בצער, איז נישט איז נישט קיין נפקא מינה ווער, דארט נישט דור המבול נישט געווען קיין אידן, ארום און ארום, עולם בצער דאס איז די, נו איך מיין צו זאגן דער חפץ חיים האט נישט געלאזט קיין קישן. ס'געווען דא א בריוו, א מורא'דיגע בריוו, פון רייאץ צום קאפישניצער, און פון קאפישניצער צוריק צום רייאץ, רייאץ איז געווען אינמיטן מלחמה, שרייבט דער רייאץ א בריוו צום קאפישניצער, אז איך הער, ווייזט אויס די גבאים האבן אונטערגעשטעלט דעם בריוו ווייל ווייל דער ווייל מען האט זיך מסתמא באקלאגט ביים רייאץ אז דער קאפישניצער אזוי שרייבט ער אים איך הער אז דער דאקטאר איז געווען ביי דיר דער דייעט דאקטאר האט דיר אויסגעשטעלט א דייעט און דו פאלגסט אים וואס ער האט דיר געזאגט נישט עסן פאלגסטו אבער וואס ער האט דיר געהייסן עסן פאלגסטו נישט ער האט נישט געגעסן ער האט נישט געוואלט עסן דער דאקטאר האט געהייסן א פלייש מיט א דאס וואס ער האט דיר געזאגט נישט עסן פאלגסטו און וואס ער האט דיר געזאגט עסן פאלגסטו נישט. שרייבט אים צוריק א בריוו, ער האט אים צוריק געשריבן דעם בריוו, און ער שרייבט אים דארט קודם דער רייאץ שרייבט אים אויך מנקודת לבבי, פון טיפן הארצן הנני מבקש את ידידי כבוד תורתו, בכל לשון של בקשה ותחנון, אשר יחוס וירחם על ביתו ויעזב את דרכי הסיגוף בכל אופן שיהיה, הער אויף! דו האסט דא א שטוב מיט קינדער, האסט תלמידים חסידים, זיי ווארטן אויף דיר. הער אויף, ער זאל זיך נעמען עסן וואס דער דאקטער האט געהייסן עסן. ער שרייבט אים צוריק די קאפישניצער, כ'לייען פאר דעם בריוו, בנוגע לפקידת הרופא וואס דו האסט געזאגט, הגם כחזקו לית ורוב ע, אבער קיבלתי וגמרתי בליבי, לבלי אכול בשר בימות החול עד ישקיף וירא השם ממעון קדשו השמים ויחוס וירחם על שארית נחלתו, געווען אינמיטן מלחמה, ער האט מקבל געווען ער עסט נישט קיין פלייש כל זמן אידן ליידן.

רבותי, איך בין נישט געקומען דא זאגן די עולם זאל נישט עסן קיין פלייש און נישט שלאפן אויף קישענעס, עס וועט נישט העלפן אפילו איך וועל עס זאגן, אבער על כל פנים, אבער איך שלאף אויף א קישן און עס פלייש, אבער איך דערמאן זיך אינמיטן פלייש, ס'איז דא צעווייטיגטע אידן נעבעך, ס'איז דא צעווייטיגטע אידן און ממילא איז עס אביסל אנדערש זאגן אחינו כל בית ישראל ווען מען זאגט א קאפיטל תהילים, זיי וויסן וואס ס'הייסט דא עולם בצער. לעבט נישט, ער האט נישט געקענט עסן קיין פלייש, די קאפישניצער האט געזאגט בשום פנים ואופן נישט, קיין פלייש עסט ער נישט, און קענסט דיר פארשטעלן ער האט טאקע געפאלגט דעם וואס די דאקטאר האט געהייסן נישט עסן האט ער נישט געגעסן, און פלייש עסט ער נישט, דריי יאר האט עס אים נישט געשריבן שרייבט אים סתם דעם בריוו. רבי איסר זלמן מעלצער האט געהאט א רבי איסר זלמן מעלצער'ס איידעם איז געווען רבי אהרן קוטלער. רבי אהרן קוטלער איז געווען א איידעם פון רבי איסר זלמן. רבי אהרן קוטלער האט געהאט א זון רבי שניאור קוטלער. רבי שניאור קוטלער האט דא געלערנט. איז שוין לאנג נישטא רבי שניאור קוטלער. פערציג יאר, מער ווי פערציג יאר. רבי שניאור קוטלער האט געלערנט דא אלס בחור, און ער איז געפארן חתונה האבן. דאס איז געווען ממש באלד באלד נאכן קריג. און איז געפארן קיין אמעריקע חתונה האבן. איז האט זיך געזעגנט פון זיידן, פון רבי איסר זלמן אין ירושלים. האט זיך געזעגנט פון אים. און רבי איסר זלמן האט אים אראפ באגלייט.

אזא שטייגער איז געווען ביי רבי דוד לעלובער, רבי דוד לעלובער איז געווען זיין זון רבי משה לעלובער אלס קינד איז ער געווען זייער קראנק, מען האט געמאכט א גרויסע עצרת תפילה אין לעלוב אין שטאט לעלוב דארט האט מען געמאכט א גרויסע עצרת יום תפילה ער איז געזונט געווארן, געווען ניסים געזונט געווארן דער הייליגער רבי ר' משה'לע לעלובער, שוין רבי דוד לעלובער איז אריינגעקומען אין שטוב. געווען א גרויסע שמחה, משה'לע איז געזונט געווארן, שוין אריבער, און משה'לע, און ער זעט דארט, מ'איז אנגעצינדן, מ'איז פרייליך דארט, מ'איז, די עולם איז גאר פרייליך, און רבי דוד לעלובער האט נישט געלאזט, וואס איז דא זיך צו איבערשמייכלען? און ער זאגט, וואס איז? וואס איז געשען? ברוך השם, משה'לע איז געזונט, און ער, די יא, אבער ס'איז דא דארטן עפעס א שניידער, ס'איז געווען עפעס א שניידער דארטן, וואס ער האט אויך געהאט א אינגל וואס איז אויך געווען קראנק, ער האט געהאט א אינגל, וואס די אינגל איז אויך געווען קראנק, און דארטן האט מען נישט געמאכט קיין גאנצע עצרת תפילה, וואס איז וואס איז, ווי קענט איר באגיין די שמחה אז דארטן דא א צווייטע קינד וואס איז קראנק? האט דעמאלטס געטייטש זיין תלמיד איז געווען רבי ר' יצחק'ל וורקער איז געווען א תלמיד ביי רבי דוד לעלובער, האט ער דעמאלטס געטייטש די גמרא, די גמרא זאגט אין מגילה כ"ח, אז מען האט געפרעגט רבי זירא במה הארכת ימים, וואס האסטו מאריך ימים געווען, האט ער געזאגט מעולם לא ששתי, בתקלת חברי, כ'האב זיך נישט געפרייט בתקלת חברי. פרעגט רבי יצחק'ל ווארקער, איינער וואס פרייט זיך ווען יענער האט א תקלה איז א אינגאטש, ווייל ער האט זיך נישט געפרייט בתקלת חברי וועגן דעם האט ער מאריך ימים געווען, וואס איז פשט? האט ער געזאגט לא די מעשה ולא דו ללא, האט ער פארשטאנען פשט, אז לא ששתי מיין שמחה האט מען נישט געקענט האב איך נישט געקענט זיך פרייען מיט מיין שמחה, כ'האב געמאכט א שמחה, א חתונה, כ'האב געמאכט א שמחה. האט מען מיין שמחה נישט געקענט באגיין ווייל יענער איז געווען אין א מכשול אין א תקלה טריט געלעבט איר פארשטייט דער האט נישט באגלייט די טרעפ דער לא ששתי דא איך מיין צו זאגן ער דרייט זיך אריין אחינו כל בית ישראל אזעקה מעמד געגאנגען ווייטער לעבעדיג דארף זיין לעבעדיג אוודאי דארף מען זיין לעבעדיג גאר לעבעדיג אבער אנדערש געדאווענט איך מיין צו זאגן אויסזאגן בקיצור נמרץ אז די חפץ חיים איז נישט געשלאפן אויף א קישן וועסטו געדענקען, און די קאפישניצער האט נישט געוואלט קיין פלייש וועסטו געדענקען, און ממילא איז ווען די גלידה קענסטו מוותר זיין. ווייסט וואס הייסט גלידה דאס? צו די פאלאפעל אויב דו ווייסט, די פאלאפעל קענסטו אויך די טשיפס זאלסטו מוותר זיין אביסל.

ס'איז מיט דאווענען אויף אידן, ס'איז דא א, ס'איז דא א, ס'איז דא א בריוו פונעם חזון איש, ער שרייבט צו איינעם, עס איז, דער בריוו איז קכ"ג. אין קובץ אגרות קכ"ג. ער שרייבט צו איינעם א בריוו, שרייבט אים חסר לך הרגש, ס'פעלט דיר א הרגש של השתתפות בצער זולתך. ס'פעלט אין דיר די הרגש, חסר לך הרגש של השתתפות בצער זולתך, והעצה לזה, אבער איך פיל נישט, נו וואס זאל איך טוהן, וועסט מיר וועסט מיר משנה זיין די הארץ, איך פיל נישט, והעצה לזה שרייבט ער אים, השתדלות להיטיבו ולהצילו מצער, מאך השתדלות אים צו מייטב זיין, והמעשה. פועלת על הלב, פון דער חינוך, אחר הפעולות נמשכות הלבבות, המעשה פועלת על הלב, שרייבט ער אים שפעטער הערט, וכן, להתפלל על צרת זולתו, איז זיי מתפלל אויף אים, אף שאין הדברים יוצאים מן הלב, איז איך בין א אמת'ער, ער איז א אמת'ער, א אמת'ער שייגעץ איז דער אמת'ער, ער וויל נישט דאווענען אויף יענעם ווייל ער איז א אמת'ער, וכן להתפלל על, וכן להתפלל על צרת זולתו, אף שאין הדברים יוצאים מן הלב, ואף אם המצטער,

דער חתם סופר זאגט אין די דרשות אין קפ"ז ס'איז געווען בעת א מלחמה אויב מ'וועט אריינקוקן אינעווענדיג ער שרייבט דארטן אתם אחינו בני ישראל ער זאגט ס'דא מאחינו בני ישראל זיי האבן געזאגט וועמען דאווענען ווער זענען זיי דארטן ס'געווען אינגאטש ס'געווען דארטן וואס איז געפערליכע אינגאטשעס אויף וועמען זאל איך דאווענען דארטן ביי די מלחמה אויף וועמען ואתם ער שרייבט דארטן אחינו בני ישראל שרייבט ער דארטן אזוי. כ'קען א מענטש טראכט ס'א געפערליכע ענין וואס דארף דאווענען אזוי שרייבט ער דארטן אז א מענטש זאל שטארבן איז דא איינע פון די צוויי זאגט ער אדער בדיני אדם א בית דין פסקנט ער זאל שטארבן אדער בדיני שמים די אייבישטער אבער א גוי זאל הרג'נען א איד ביסטו מחיוב צו דאווענען ס'זאל נישט געשען די ערגסטע איד וואס איז נאר נאר נישטא ביסטו מחיוב צו דאווענען ס'זאל נישט געשען עס זיין די ערגסטע איד דו האסט נישט האט נישט צו טוהן. שוין, על-כּל-פּנים, איז דאָ אַזאַ מושג. ס'איז דאָ אַוועק פֿאַר צוויי וואָכן צוריק אַ אָדם-גדול, ר' ברוך מרדכי אזרחי. ער איז געווען אַ זייער אַ עמקן, יעדע זאַך האָט ער ליב געהאַט אַזוי צו לערנען, אַזוי טיף. האָט ער, האָט ער, האָט ער געזאָגט אַמאָל אַ זיס וואָרט. ער האָט עס געזאָגט און ער האָט געקאָכט אין דעם וואָרט, ער האָט געשריגן. ער זאגט אז שטייט אין מדרש, מיין בענין וואס מען רעדט דער מדרש זאגט ביי מתן תורה ביי יתרו, וישלח משה את חותנו, משה רבינו האט געזאגט דעם שווער, געגאנגען, ער האט אים געזאגט געגאנגען, ער האט אים נישט געלאזט זיין ביי שמחת תורה, רבונו של עולם שמחת התורה קומט א תורה מעמד הר סיני, פארוואס זאל נישט זיין דער שווער, ניין ניין געגאנגען, איז דארטן שטייט אין מדרש, א ילקוט שמעוני, אמר הקדוש ברוך הוא, דער אייבערשטער האט געזאגט בניי מיינע קינדער,

ערב רב האבן געזינדיגט די עגל ביז היינט ליידט מען פון די עגל ערב רב איז נישט קיין זרים יתרו איז א זר פארוואס ווייל ער האט געגיבן לחם און מים פאר משה רבינו פארוואס ווייל שמועה שמע ובא פארוואס ווייל יתר פרשה אחת בתורה מיט וואס איז ער א זר האט ער געזאגט לערן אביסל גוט פשט די מדרש וועסטו פארשטיין גוט. דאס שטייט נישט אין מדרש ווייל ער איז געווען ווייל ער איז נישט געווען בשעבוד טיט ולבנים שטייט איין זאך אמר הקדוש ברוך הוא בניי היו משועבדים בטיט ולבנים מיינע קינדער האבן זיך געמוטשעט געפייניגט צרות ויתרו ישב בבטח ובהשקט א קאלטקייט די קאלטקייט קען נישט דא דאס איז א זר ער קען נישט אריינקומען אין דעם שמחה אז ס'ארט דיר נישט ביסט קאלט ווען יענער איז פייניגט זיך יענער פייניגט זיך און ס'רעדט נישט צו דיר בבטח ובהשקט דאס איז א זר. מען רעדט דאך יתרו פאר ווען ער איז געווארן א גר, מען רעדט דאך פון פאר, שפעטער איז געווען יתרו יתר פרשה אחת בתורה, אבער מעיקרא דאס הייסט א זר, דאס איז מיטלעבן יענעם. מיטלעבן יענעם. יא. וויפיל מאל האבן מיר גערעדט וועגן א תינוק מיט די ער ברענגט רבי שלום שוואדראן אז ער האט געטראפן די בריסקער רב ווען ס'איז געפלויגן דא די פגזים תש"ח האט ער געטראפן די עולם געדענקט דאך ר' זאב איידלמאן ר' וועלוול איידלמאן געדענקט דאך די עולם איז ער האט געהאט א ברודער די בריסקער רב איז ארויסגעגאנגען ווען ס'איז געווען הפוגה ס'איז דאך געווען ס'איז געווען אינמיטן די טעג מ'איז דאך געזעצן אין די מקלטים אבער עס איז געווען אינמיטן הפוגות אויכעט, א הפוגה וואס מען איז ארויסגעגאנגען, און דער בריסקער רב איז ארויסגעגאנגען אביסל שעפן אביסל לופט, האט ער געטראפן דעם ר' וועלוול איידעלמאנ'ס ברודער, און האט אים געפרעגט נו וואס הערט זיך? וואס איז די מצב? האט ער געזאגט, האט ער אים געענטפערט, אז נעכטן איז געווען גאר א שווערע טאג, נעכטן איז געווען שווערע הפגזות, נאך א שווערע טאג, היינט איז רואיגער. היינט איז רואיגער, האט אים דער בריסקער האט אים געזאגט אמת, נעכטן איך ווייס, נעכטן איז געווען גאר א שווערער טאג, ס'איז געווען נעכטן נורא ואיום, אבער דייקא וועגן דעם האט דער עולם געשריגן, דער עולם האט געזאגט א ממעמקים, היינט ס'האט זיך בארואיגט, ס'זעט אויס עפעס אזא בארואיגקייט, און מ'האט מסיח דעת געווען, און ממילא דארף מען ערשט היינט רחמים מרובים, און ער האט אים דעמאלטס מזרז געווען וועגן די תהילים זאגן, ברענגט ער אזא לשון אז דער בריסקער האט אים געשריגן, האט עס אויך געשריגן פאר זיין שטוב אויכעט, האט זיי געהייסן דעמאלט זאגן אסאך תהילים, להרבות אמירת תהילים, און זיי געזאגט לעתיד לבוא, כשיראו לעתיד לבוא ווען מ'וועט זעהן מה יכלו לפעול באמירת תהילים, ימרוט כל אחד שער ראשו למה לא אמר יותר תהילים. וועט זיך יעדער איינער רייסן האר פון קאפ פארוואס ער האט נישט געזאגט מער תהילים. ער האט נישט געזאגט, ער האט געמיינט כללית'דיג, יעדער איינער פון זיינע געשעפטן.

אונז האבן פריער דא גערעדט אין דעם מיטלעבן יענעם יא, מי לנו גדול מי לנו גדול פונעם גרויסן הייליגן בעל ההילולא פון היינט ביינאכט די יארצייט רבי גדליה משה זווילער. דער רבי רבי גדליה משה, אונז וועלן נישט מאריך זיין אבער אין איין ווארט, ער איז דאך געווען אכט יאר אין סיביר, וואס איז געווען דארטן? ער איז געווען דארטן אין זוויל, אין זוויל איז דארטן איז דארטן די רעגירונג מען איז געוואר געווארן ס'איז געווען צוויי אידן דארטן וואס זענען מרגלים און צוויי אידן מ'האט זיי געוואלט כאפן און פארשטייט אליין דארטן די רוסישע רוצחים דער אייבערשטער זאל אפהיטן. און זיי האבן געוואוסט אז רבי גדליה משה ווייסט ווער זיי זענען. און רבי גדליה משה, און ער האט טאקע געוואוסט לכאורה. מען איז אריינגעגאנגען צו אים פרעגן, א וואנט. מ'האט אנגעהויבן מיט אים מיט עינויים, יסורים, קשים ומרים, די רוסישע רוצחים, השם ישמרינו וואס זיי האבן געמאכט מיט אים. ער רעדט נישט. ביז די אלע, נאך די תפיסה מיט אלעס דינג, מען האט געזען מען קען אים נישט רעדן, האט מען אים אוועקגעזעצט אויף א לעקטערישע בענקל. דער לעקטערישע בענקל איז מען אדער געשטארבן אדער משוגע געווארן, קיינער איז נישט ארויסגעקומען קיין נארמאלע מענטש נאך א לעקטערישע בענקל. איך זאג ווען אדער משוגע געווארן אדער שטארב. ער רעדט נישט, ער געזעצן ער איז יא ארויס, דער הייליגע רבי ר' גדליה משה. דעמאלטס האט מען געהייסן מען גייט אים הענגען דארטן אין נו נאך גרויסע השתדליות פון ארום און ארום איז געווען די וואס מ'האט אים אריבערגעפירט קיין סיביר. אריבערגעפירט קיין סיביר ביז ער האט דארטן אפגעליטן אכט יאר אין סיביר קען מען. מ'קען גארנישט פארשטעלן אויף וואס א וואס א נוסח מ'האט אים דארטן גע השם ישמרנו ויצילנו. ער האט אמאל דערציילט פארן שומרי אמונים זכרונו לברכה, האט ער דערציילט אז ער איז געווען אין א בור, ער איז געווען זיבן טעג אין א בור, זיבן טעג עס איז נישט געווען דארטן גארנישט, חוץ פון מייזן איז דארטן גארנישט געווען. ער האט געפילט זיבן טעג, די גמרא זאגט מ'קען נישט עסן, מ'קען נישט לעבן זיבן טעג אן עסן, ער האט געפילט ממש ווי ער גייט אויס. ער גייט אויס, ער זאגט ס'איז געפאלן אויף אים א סענדעוויטש, ארויף געפאלן א סענדעוויטש אויף אים, זאגט ער ווען די סענדעוויטש וואלט געפאלן אויף דער ערד וואלט ער נישט געקענט זיך בייגן אויף אים ווייל ער איז געווען אזוי אויסגע, נאר ס'איז געפאלן ממש אזוי אויף די פלייצע, ער האט אנגעהויבן אזוי צו עסן און צו עסן, ביז ער איז צוריק געקומען צו זיך צוריק, ער האט אים געזאגט דעמאלטס די שומרי אמונים זכרונו לברכה האט אים געזאגט אז מסתמא די אבות הקדושים האבן אראפ געווארפן דעם סענדעוויטש. די אבות הקדושים, זיינע זיידעס, זיינע זיינע, האט ער געזאגט לאו דווקא, ער מיינט עפעס א זעלנער איז אריבער געגאנגען סתם אראפ געפאלן א סענדוויטש, עס מוז נישט זיין די אבות הקדושים, דער אייבערשטער האט וועגן אויך אן די אבות פון הימל, על כל פנים אזוי האט ער, אזוי דארטן אריבער געגאנגען אכט יאר סיביר וואס מען קען נישט פארשטעלן די יסורים קשים ומרים וואס ער איז אריבער געגאנגען דארטן, מען האט אים באפרייט, איז געווען שבת. און די שופט האט אים געהייסן חתמנ'ען, זאגט ער, ער חתמ'ט נישט היינט שבת, האט ער געזאגט, בלייבסטו דא, בלייב איך דא, ווייל וואו בלייבט ער דא, ס'איז נישט אין האטעל, און ס'איז נישט קיין תפיסה פון ארץ ישראל, ס'איז דארט אין סיביר, בלייב איך דא, ער חתמ'ט נישט, שוין, דער וואס איז געווען מיט אים, אויך געווען א גרויסע זאך. דער וואס איז געווען מיט אים, אויך גאר א גרויסע זאך, האט אויך נישט געוואלט חתמ'נען, רבי דוד משה חתמ'ט נישט, וויל ער אויך נישט חתמ'נען. האט רבי דוד משה געבעטן שנעל די פעדער, ער וויל חתמ'נען פאר אים, פארן צווייטן. האט די שופטים געוואוסט, האסט געזאגט שבת טאר מען נישט, האט ער געזאגט אוודאי מען טאר נישט שבת, פיקוח נפש איז דוחה שבת, ביי מיר איז נישט קיין פיקוח נפש, ביי אים יא. דער שופט האט עס געזען און באפרייט אלע ביידע. ס'איז געווען אזוי אכט יאר, מען קען נישט פארשטעלן, דער הייליגער רבי רבי דוד משה, דער רבי דוד משה ווען ער איז געווען די לעצטע וועג מ'האט אים גענומען אין שפיטאל וואס ער איז שוין נישט צוריק געקומען ער איז אוועק האט ער געזאגט דעמאלטס פאר איינע פון די גבאים דעמאלטס דארטן אויפן וועג זאגט ער האט נישט מורא וואס ער האט מורא איז איין זאך ער איז אריבער געגאנגען ער איז אריבער איבער אכט יאר סיביר ער איז געווען א ער האט מורא איין זאך אויפן לא עשה לרעהו רעה האט ער מורא השם מי יגור באהלך מ'וויל אויבן אריינגיין אויבן איז איינע פון די זאכן וואס מ'דארף באווייזן אויבן. פונקט ווי דא, מ'וויל אריינגיין אין א זאל, איז דא א טיקעט, יא? ס'דא אסאך תנאים, די ביזו. איינע פון די זאכן לא עשה לרעהו רעה, פון דעם האט ער מורא, פארשטייסט? ער האט דא פארמאכט דעם מויל, וואס ער האט דא געמאכט, א עלעקטרישע בענקל, מען קען נישט ארויס זאגן קיין ווארט וואס ס'קען מזיק זיין אנדערע אידן. מען קען מזיק זיין, ער האט מורא פון לא עשה לרעהו רעה. לאמיר זיין אביסל לעבעדיגערהייט כאפן א פחד איידער דו זאגסט ארויס א ווארט פון מויל. ארעמע נערים. דער הייליגער רבי רבי דוד משה. ידיעה, נאך זיין טאטע איז אוועק, ר' שלומ'קע ז"ל איז אוועק, האט ער, מ'האט געבעטן ביי אים א קוויטל, נע, נעמט נישט קיין קוויטלעך. טאטע געווען א צדיק יסוד עולם, איז דאך ידיעה ביי ביי די רעבעס איז דאך געווען א אמת, אן עבודה, ס'איז נישט געווען קיין חכמות דארטן, ער קען נישט ליינען קיין קוויטלעך.

אין העולם קיים אלא על מי שבולם פיו בשעת מריבה, און האט אנגעהויבן צו נעמען קוויטלעך. א מורא'דיגע לימוד, נישט קיין ווערטלעך, ס'איז א מורא'דיגע לימוד, אז די טייטש איז, ער האט עס געהאלטן באמת אז ער קען נישט ליינען קיין קוויטל, אבער יעצט אז איך האב דאס געבראכן, קען איך ליינען א קוויטל. ס'איז א גרויסע לימוד פאר אונז, איינער גיבט א גוטן שווענק אפ, אבער ווי ס'דארף צו זיין, יא? ווי ס'קומט אים צוריק ענטפערן, נעם שנעל א פעדער און שרייב אויף א קוויטל. ער האט גענומען קוויטלעך פון אנדערע, דו קענסט שרייבן דיין אייגענע נאמען. און פארגעס דעמאלטס דעם נאמען ווען יענער באפאלט מ'דארף זיך דערמאנען. פארגעס ווי מען הייסט נאר ווען דו שטייסט אויף דער אנדערע, דארף דערמאנען. געשריבן א קוויטל, זיי זאגן עס איז געווען עפעס אמאל, מ'האט אים מבייש געווען, און די גבאים האבן געוואלט ארויסגיין געפערליך. געוואלט ארויסגיין ווייל מ'האט אים עפעס מבייש געווען. דער עולם האט געוואלט ארויסגיין קעגן געפערליך. האט ער זיי געזאגט אז אויב איר גייט ארויס קעגן זיי, הער איך אויף צו נעמען קוויטלעך, גיי איך אראפ פון בענקל. ווייל מיין כח איז נישט מיין טאטנ'ס. האט ער געזאגט, מיין טאטע איז געווען א צדיק יסוד עולם, איך נישט. מיין גאנצע כח איז נאר אלס בולם פיו בשעת מריבה. טאמער איר ענטפערט, הער איך אויף צו נעמען קוויטלעך. גיי איך אראפ פון בענקל. נחמה'ס א עצה טובה, ביים יארצייט קען זיך זעצן אויפן בענקל. ווער ס'וויל, בולם פּיו, ער האָט מורא, נאָר באַרעכטיגט איז וואָס דער עולם האָט אַמאָל מורא, נישט מורא, בולם פּיו בשעת מריבה, און שרייבן קוויטלעך. עס קען זיין אַ בחור, קען זיין אַ אינגערמאַן. איך בין געווען נעכטן מוצאי שבת אין אַשדוד. איר זענט געווען דאָרטן, אַ? איר האָט געהערט וואָס דאָרטן אין מיטן די אַלע בעלי-מעשה דאָרטן געזעצן, און כ'וועל זאָגן די נעמען, אלס והייתם נקיים, זיי האבן געבעטן אלע מען זאל זאגן די נעמען, ווייל זיי ווילן לקדש שם שמים, איך וואלט נישט ארויסגעזאגט דעם נאמען. ער איז געווען דארטן צו א גרויסע עולם דארטן, און אינמיטן זאגט מען דארטן א אינגערמאן ער הייסט הגאון רבי אביגדור וועבער, ער איז א מגיד שיעור אין א ישיבה קטנה, דרייצן יעריגע בחורים, האט ער מיר געזאגט אזוי, רבי אביגדור זאגט מיר, דארטן קעגן איבער, זאגט ער מיר, אין די אנדערע ווינקל דארטן זיצט הרב פופנדער, פופנדער. יא, וואס איז מיט אים? און זיי ביידע האבן אנגעהויבן צו רעדן א מעשה וואס איז געווען. דער רב פאנפענדער האט א זון פון פֿיר און דרײַסיק יאר, א בחור פון פֿיר און דרײַסיק יאר. א בחור, ס'גייט נישט קיין שידוך, א וואנט! א וואנט. דער רב פאנפענדער האט אויך א זון וואס ער לערנט ביי רבי אביגדור וועבער אין שיעור. א דרייצן יעריגער בחור, ער לערנט דארט. און דארט אין שיעור איז געווען א פרייליך אביסל וואס ס'איז דא דארטן א בחור מאכט זיך אזוי ביי די שיעורים ווייסטע דאך ווען די בחור מאכט זיך דארטן איינער איז א מנהל א חברה מאן ער פירט די כיתה יא איז איינער האט זיך גענומען צו אים און איינער האט אים דארטן באפאלן אבער נישט סתם באפאלן דעם ער האט באפאלן דעם האט אים נישט סתם אנגעשריגן. און ער באטאנט, רבי אביגדור, אז דער וואס האט געכאפט די צעקות, ער איז א היציגער, עס איז ביי אים זייער אינטערעסאנט נישט צו ענטפערן, עס איז נישטא קיין אזא זאך ביי אים, ווייל ער איז א היציגער. אבער פון פון דער זון לערנט אויך דארטן אין די כיתה, איז ער צוגעלאפן צו אים ווען ער האט געכאפט די צעקות און געבעטן, טו מיר א טובה, ענטפער נישט, איך וויל גוטס אויספועל'ן פאר מיין ברודער די פֿיר און דרײַסיק יאר, ער האט געבעטן ביי אים, ענטפער נישט, ענטפער נישט, און ער האט געשוויגן, ער האט נישט געענטפערט. און דער היציגער בחור האט נישט געענטפערט. שוין שפעטער האט ער געזאגט, נו יעצט האסטו א כח, בענטש מיין ברודער פֿיר און דרײַסיק יאר, נאר מיט דעם! האט ער געשריגן, יא! ביז פערציג טאג א חתן ווערן! און פערציגסטע טאג איז ער א חתן געווארן. פארפאלן דארט די פערציגסטע טאג א חתן געווארן. יא. זאגט אחמעדער, נעמען פערציגסטע טאג א בחור פון פֿיר און דרײַסיק יאר, איר ווייסט וואס עס האט נאר אויסגעלערנט די מעשה? אפילו א אינגל פון דרײַצן יאר קען עס אויך מאכן. איז אויב אזוי מיילעך בידערמאן קען עס אויך מאכן. קיינער זאל מיך אבער נישט מבייש זיין דערווייל. פארשטייט יעדע איינער כאפט די בושה האסט א דעה אין הימל. דאס האט אונז רבי גדליה משה געזאגט. האט א דעה אין הימל. א אינגל פון דרײַצן יאר האט עס אויך געמאכט. א אינגל פון דרײַצן יאר. ניין, מען מיינט נאר א גרויסע, לפי המבייש המתבייש, אט דעם. די שיעור בושה, ער איז טאקע נתבייש געווארן, הא? ער וויל דאך זיין א גאנצע ישועה, וויל ער זאל וויסן אז ס'איז זיכער אז זיין טאקע אזיל סומקא ואתי חיורא, מיטן גאנצן פארב. א אינגל פון דרייצן יאר האט געמאכט די מעשה. שטעלט אייך פאר, אזא לעצטיגע מעשה שטייט נאך אפילו נישט אין באר הפרשה. נו, איך וועל זאגן די מעשה אזוי, דער הייליגער רבי רבי גדלי' משה כאפסט אן אזעלכע קדושים און טהורים אונז האבן נישט קיין השגות אין זיי, פרובירן צו גיין די וועגן, עס איז דא זאכן אבער וואס מען דארף הערן וואס זיי האבן דא עפעס איבערגעלאזט אזעלכע הוראות, זיי האבן איבערגעלאזט אזעלכע הוראות, מען וועט וויסן ביסט א בונה פיאות ביסט א דעה אין הימל. דאס איז דאס. און עס איז געווען מר רבי גדלי' משה פלעגט זאגן אז עס איז געווען מרגלא בפומיה פון זיין טאטן, אז מיט בזיונות קויפט מען אפ דאס טויט. און מרגלא בפומיה דערציילט מעשה'ס וואס איז געווען ביי זיי אין שטוב, מעשה'ס וואס איך נישט יעצט דא מאריך זיין דער עולם ווייסט מסתמא דער מעשה וואס איז געווען דארטן אין שטוב וואס מיט בזיונות האט מען אפגעקויפט דאס טויט, און ער פלעגט זאגן די טאטע איז געווען אין א דרגה ער האט געזוכט בזיונות, ער האט געזוכט בזיונות, איך בין נישט אין דעם דרגה, אבער איך בין אין די דרגה אז ווען ס'קומט פארשטיי איך אז ס'איז א מתנה. לאמיר זיך אביסעלע, יעצט איז נישט מלוה מלכה רבותי, לאמיר זיך אביסעלע נעמען פון דעם. אביסעלע נעמען פון דעם. איי איי איי זעה א סוגיא די הייליגע אידן. ער האט געפלעגט זאגן רבי דוד משה פארוואס אין תורה שטייט נישט מידות טובות שטייט נישט אזא מידות טובות און ארויסרייסן מידות רעות פארוואס שטייט עס נישט אין תורה. האט געזאגט רבי דוד משה ער האט פלעגט עס איבער זאגן פון ווילנא גאון. אז ער זאגט אזוי רבי דוד משה אז איינער באשטעלט א טיש פון א סטאלער, איז ער זאגט ער אים קלאר וואסערא סארט וואסערא סארט די האלץ זאל זיין, וואסערא פארב זאל זיין, און ער איז אים אויך מפרט די לענג און די ברייט און די הויעך. אבער איין זאך זאגט ער אים נישט, ער זאגט אים נישט נעם א האמער מיט א נאגל און הייב אן צו בויען דארטן, פארוואס? ווייל דאס איז א דבר פשוט, אן קיין האמער מיט נאגל גייט גארנישט. זאגט ער דערפאר שטייט נישט מידות טובות אין תורה.

אז קען מען זען ער דערציילט ר' בערל רוט אז זיין טאכטער רבי דוד משה'ס טאכטער האט אמאל געדארפט אריבערגיין אן אפעראציע אין שערי צדק אריבערגיין אן אפעראציע רבי דוד משה איז געשטאנען שוין ביי די שוועל טיר ארויסגיין צום צום אפעראציע און דארטן איז אנגעקומען דעמאלטס א קשת רוח א אשה קשת רוח זי האט זיך אויסגעגאסן ס'הארץ ווען ער שטייט שוין ביי די טיר שטייט פאר א טאכטער'ס אפעראציע א טאכטער'ס אפעראציע. און רבי דוד משה שטייט מיטן פולן קראצט גייט, מין עי, כאילו ער יאגט זיך נישט, די גבאים האבן געוואלט איך ווייס נישט וואס טון. ער איז דא פאר א אפעראציע פון א טאכטער דארטן. ער איז דארט אין שפיטאל. און ער שטייט און רעדט מיט איר מיטן פולן, גארנישט, קיין שום יאגעניש. די גבאים זענען געווען זייער בייז. האט ער געזאגט ר' בערל רוט, ביז זי האט שוין געענדיגט, ברוך השם בהצלחה, בשעה טובה ומוצלחת, זי האט שוין געענדיגט, איז האט רבי דוד משה זיך אויסגעדרייט צו ר' בערל האט אים געזאגט יא יא די אפאראציע האט זיך געענדיגט שוין און ס'האט שוין מצליח געווען בשכר דעם וואס כ'האב גערעדט יעצט מיט איר וואס איך האב אויסגעהערט א צובראכענע נשמה יא ס'האט זיך געענדיגט און שפעטער האט מען געהערט אז דעמאלטס האט טאקע זיך געענדיגט די אפאראציע און ס'האט טאקע מצליח געווען יא און דוד משה זװיהלער, האָט אַמאָל געפֿרעגט אײנעם, אײנער איז געװען עפּעס אַזױ, װײסט אַז אַ דרױפּ פֿאַר װאָס גײסט נישט אַרײַן דאָרטן צום דרשה, איז עפּעס אַ גוטע שעה גײ אַרײַן. האָט אים געזאָגט, רבי, איך גײ, איך קען אַרײַנגײן, איך װעל אַרױסגײן די זעלבע יונגאַטש, װאָס האָב איך אַרײַנצוגײן? אהה זאגט אים רבי דוד משה עס איז געווען אמאל איינער וואס איז דערטראנקען געווארן ים האט מען געוואלט ראטעווען אבער נאר אויף א שעה שפעטער צוריק אריין ווארפן וועט ער נישט וועלן בסדר פאר א שעה ווער געראטעוועט גיי אריין דאס פלעגט ער אויך איבער זאגן רבי דוד משה שטייט אין ספר אין סוד צדיק ער פלעגט עס איבער זאגן בשם דער ווילנער גאון דעם ווארט אז אם אין אני לי מי לי וכשאני לעצמי מה אני א וואס? אם אין אני לי, נעמסט ארויס דעם אני פון בילד, יעדע זאך ווייסטו ס'איז נאר די אייבערשטער, כ'טו גארנישט, הוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים, טוהסט גארנישט, רוחניות, גשמיות, אלץ נאר די אייבערשטער. דעמאלטס איז מי לי, וואס טייטש מי? האט ער געזאגט אויף מענטשן פרעגט מען ווער איז דאס? און ווער איז דאס? אויף בהמות פרעגט מען נישט ווער איז דאס, פרעגט מען בהמות וואס איז דאס. דער אם אין אני לי נעמסט ארויס דער אני פון בילד, דעמאלטס ביסטו א בחינה פון א מענטשן, קען מען פרעגן אויף דיר מי לי, ווער איז דאס. אבער כשאני לעצמי, יא, איך האב געמאכט, איך האב געמאכט, דעמאלטס איז עס א בהמה, פרעגט מען מה אני, וואס איז דאס. במה דברים אמורים רבותי, די וואכעדיגע סדרה. דער ערוגת הבושם זאגט די וואך ס'איז דא א מדרש ער האט א מורא'דיגע ווארט, דארף אביסל מחלחל זיין אין די עצמות. דער מדרש זאגט די וואך ווען אליעזר עבד אברהם איז אנגעקומען דארטן צו בתואל, האט מען געברענגט דארטן, וואס האט ער געברענגט דארטן? מים ומים לרחוץ רגליו ורגלי האנשים אשר איתו. תורה דערציילט דא, מען האט געברענגט פאר אליעזר עבד אברהם וואסער צו וואשן די פיס, זאגט דער מדרש אויף דעם, זאגט דער מדרש, יפה רחיצת רגלי עבדי אבות יותר מתורתן של בנים. רחיצת רגלי עבדי אבות, די וואשן די פיס איז מער פון תורה, וואס טוט זיך דא? איי רבותי לייגט קאפ מען דארף עס געדענקען אזא ווארט, ס'דא אזעלכע ווערטער וואס מען דארף מיט דעם לעבן, ער זאגט אזוי, רגל אין תנך ווערט אסאך מאל אנגערופן השתדלות, למשל אין פרשת וישלח שטייט לרגל המלאכה, רגל אסאך מאל ברענגט ער דעם דוגמאות, אין תנך ווערט אנגערופן אסאך מאל רגל השתדלות. דער זי. פונקט ווי ס'איז דא אבק לשון הרע, ס'איז דא אבק שפיכות דמים, גוט זאלסטו וויסן ס'איז דא אבק עבודה זרה. וואס איז דאס אבק עבודה זרה? טאמער דו מיינסט אז דיין השתדלות האט מקרב געווען די זאך. דו ביסט מחויב צו גלייבן אז די השתדלות טוט גאר גארנישט, נאר ביסט מחויב צו מאכן השתדלות ווייל די אייבערשטער האט געהייסן מאכן השתדלות. דו טארסט נישט זיצן אזוי, דו ביסט מחויב צו מאכן השתדלות ווייל די אייבערשטער האט געהייסן מאכן השתדלות. אבער טאמער דו האלטסט. אז די השתדלות האט מקרב געווען די זאך, דאס איז אבק עבודה זרה, און דאס איז די טייטש יענע וואכעדיגע סדרה נאך, יוקח נא מעט מים ורחצו רגליכם, וואס זאגט רש"י, כסבור ערביים הם והם משתחווים לאבק אשר ברגליים, אינטערעסאנטע זאך, נאכנישט געהערט אין לעבן, האסט געהערט אזא עבודה זרה, אבק שברגליים, אבק רגליים איז דאך עבודה זרה, האסט געהערט אזא עבודה זרה? איז שוין די שינאווער רב זאגט יענע וואך אז כסבור ערביים הם, ערבי אין די גמרא וואס הייסט ערבי א סוחר, טייעא זאגט רש"י סוחר ערבי, ערבי הייסט א סוחר איז כסבור ערביים האט געמיינט זענען סוחרים און משתחווים לאבק די אבק עבודה זרה וואס איז שברגליים אז ער מיינט די השתדלות האט עס געמאכט רגל הייסט דאך השתדלות. רגל הייסט דאך השתדלות, איך בין געשטייט לרגל המלאכה. רגל הייסט דאך השתדלות, און טאמער האלט ער אז די השתדלות האט מקרב געווען די זאך, איז וואס? איז דאס אבק עבודה זרה. זאגט ער כסבור ערביים הם, ער האט געמיינט אז ס'איז סוחרים. ערביים משתחווים לאבק, אבק עבודה זרה, וואס אשר ברגליהם, ער מיינט השתדלות האט עס געמאכט. אליעזר עבד אברהם איז אנגעקומען צו בתואל, או ווא! פאר יצחק אבינו יעצט א שידוך, איך בין שדכן! איך בין געקומען! איך בין שדכן! ומים האט געבעטן שנעל מים לרחוץ רגליו, די השתדלות שנעל די אבק עבודה זרה אפשווענקען, שנעל די רגליו ווייל דאס איז אבק עבודה זרה, אויף דעם זאגט דער מדרש זאגט ער. יפה רחיצת רגלי עבדי אבות דאס איז מער פון תורה זאגט ער, דאס איז מער פון תורה אז זיך דא אריינלייגן טיף אין קאפ אז די השתדלות העלפט גארנישט, אפוואשן די רגלי, אפוואשן די אבק עבודה זרה דאס איז מער פון תורה דאס איז א שטיק תורה. מיר לעבן מיטן רבונו של עולם, מיר לעבן מיטן רבונו של עולם. יפה רחיצת רגלי עבדי אבות יותר מתורתן של איר ווייסט מען רעדט וועגן שידוכים ס'דא א לשון פון ווילנא גאון איך האב דעם לשון יהל אור ברענגט עס אין פרשת פקודי די לשון פון ווילנא גאון שוא הוא עסק בני האדם בענין הזיווג שהכל מאת השם שוא הוא ס'איז שוא. ענין השידוכים איז שוא שוא עסק בני האדם. הא? אי וואס? פרעג נישט אי וואס, אזוי איז א לשון, אי וואס? דער בריסקער רב האבן עס געדרוקט אזוי ברור קלאר דעם לשון, אין מעתיקי השמועה האבן זיי עס געדרוקט, אז דער בריסקער רב האט געזאגט אזוי, אז די גמרא זאגט דאך א באקאנטע גמרא אז. אמר רב משום ר' ראובן בן אצטרובילי, דבר זה מן התורה מן הנביאים מן הכתובים מהשם אשה לאיש, אין מועד קטן י"ח, דבר זה מן התורה מן הנביאים מן הכתובים מהשם אשה לאיש, פרעגט דער בריסקער רב אלץ איז מהשם, וואס איז נישט מהשם? אשה לאיש? טא אלץ איז מהשם, אבער די אייבישטער וויל מען זאל מאכן השתדלות, דא איז נישטא קיין השתדלות. נישטא קיין השתדלות. איי וועסטו פרעגן פארוואס אלע מאכן השתדלות און איך מאך השתדלות פאר מיינע קינדער? צו בארואיגן די נערוון. אזוי האט ער געזאגט דער בריסקער רב. זיי האבן עס געדרוקט להרגיע את הנפש. כאילו עס טוט מיר לעכטיגע מינע די שדכנים זיך נאכלויפן און מען זעט עס וכו'. הערט זיך איין רבותי, אונז זעמער נישט אין די דרגה. בפירוש נישט, אונז זעמיר אין די דרגה, הא? נישט מאכן בכלל קיין השתדלות? אונז זעמיר אין די, איך זאג צו מיר, ווייסט די עולם אפשר יא? מסתמא זיכער יא די עולם. איך בין נישט אין די דרגה. אבער לאז אראפ א פראפיל. לאז אראפ, לאז אראפ. פארשטיי די פי, ווייסט די פרקי דרבי אליעזר זאגט די וואך אז רבקה איז קיין מעולם לא יצאה רבקה לשאוב מים ס'געווען די ערשטע מאל? די ערשטע מאל און די לעצטע מאל? נו? ביזט רעב איז עס ענדיגט זיך א שידוך? איינער האט געפרעגט אמאל די פני מנחם אויף א שידוך, האט אים געפרעגט, איך וויל די רבי זאל מיר זאגן צו די שידוך איז מן השמים, אה זאגט ער דו וועסט באלד זעהן, טאמער עס וועט ארויסגיין מהכח אל הפועל איז מן השמים, טאמער נישט נישט, אז די שידוך וועט ווערן איז מן השמים, טאמער נישט נישט, פארשטייט? ער וויל וויסן צו מן השמים, דאס איז אים גארנישט איינגעפאלן אזא זאך, ער האט געזאגט די פני מנחם אז בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו, יא, זאגט ער אז דער. דער רוצה לילך איז אויך מוליכין אותו. אה. ער זאגט בדרך שאדם רוצה לילך דאס אז דו ווילסט די שידוך דאס איז אויך מוליכין אותו פון הימל. ווייל מצא אשה מצא טוב ויפק רצון מה', דער רצון איז אויך פון אייבערשטן. נישט נאר ביי שידוכים ביי אלע זאכן, בדרך שאדם רוצה לילך איז אויך מוליכין אותו. ער וויל דארטן גיין איז אויך מוליכין אותו. ער האט געזאגט ער האט געזאגט דער פני מנחם אזא משל, ער האט געזאגט וויאזוי שידוכים קוקן אויס, די וואס מאכן חתונה קינדער וועסט פארשטיין, אז ער זוכט א בחור, אה, זוכט א בחור, א ספעציעלע בחור, ער זאגט ס'איז פונקט, ווען איינער גייט אריין אין א געשעפט פון אתרוגים, וואס דארטן איז דא פארמאכטע פישקעס, דער עולם ווייסט אז עס איז פארמאכטע פישקעס, און ער טאפט און זוכט, ביז ער האט איינס גענומען.

ער זאגט כ'האב גענומען א חתן, מען האט מיר געזאגט ביי די אינפארמעישן אז ער איז די נודע ביהודה פון דעם דור, יעצט נאכן חתונה זעהט ער ער איז נודע ביי גוים נישט ביהודה, ווייסט וואס טוט איר? האט דער פני מנחם אים געזאגט דו ווייסט נישט? מען דארף ענדיגן א שידוך, ס'דארף זיך ענדיגן א שידוך נעמט מען צו דעם שכל, מען נעמט ארויס דעם שכל, האט ער צוגענומען די שכל. דאנק די רבוש ע וואס האט דיר צוריק געגעבן זי וואלט בלייבן אזוי קוקו. אוואדע איין זאך איז דא רבותי, תפילה. וואו א. זאגט די רשב ם אין פסחים, די גמרא זאגט קשה זיווגו של אדם כקרי כקריעת ים סוף זאגט די גמרא נפקא מינה, וואס זאגט די רשב ם נפקא מינה? למיבעי רחמי בעט מען רחמים בעט מען רחמים ער האט געזאגט אמאל הרב שך. אז ער האט עס געהערט פון חפץ חיים א רב אדער רבן, האט דער חפץ חיים געזאגט עפעס א מורא'דיגע ווארט, רש י זאגט די וואך, הערט רבותי, הערט וואס הייסט דאווענען אויף שידוכים, רש י זאגט די וואך, יפה שיחותן של עבדי אבות, יותר מתורתן של בנים, זיי זאגן וויאזוי עס שטייט אין מדרש, אין מדרש שטייט עס אסאך, די לשון אין מדרש איז, א יפה שיחותן של עבדי אבות מער מתורתן של בנים, שהרי! דם השעיר עצי מטמא כבשרוי, פון וואנט לערנט מען ארויס אז דם השעיר עצי מטמא כבשרוי? פון א איבעריגע וו וזה לכם הטמא. פון וואנט לערנט מען ארויס הלכות שחיטה? מיט צוויי ווערטער וזבחת כאשר ציוויתיך. הלכות שבת הררים התלויים בשערה. מען לערנט ארויס פון יתורים, און דא שיחתן של עבדי אבות, אוי! זאגט דער מדרש ג' וד' דפים בספר. אויף אליעזר עבד אברהם דערציילט, איך בין געווען, טרם כלה לדבר דערציילט, אני טרם אכלה לדבר אל ליבי, והנה רבקה יוצאת, א גאנצע מעשה דא. ג און ד' דפים בספר ערוגים א ג הלכות שחיטה לערנסטו ארויס פון א ווארט און דא לערנסטו ארויס דא איז א ג און ד' דפים בספר יפה שיחתן של עבדי אבות יותר מתורתן של בנים האט ער געזאגט אז די חפץ חיים האט דעמאלטס געקאכט וואס הייסט דאס יותר מתורתן של בנים אונז ווייס מען אין קדושה כתורה אין סגולה כתורה אין שמירה כתורה כ'פרוביר וואס הייסט דאס מער פון תורה שיחתן של עבדי אבות האט ער געזאגט אז מטבע הדברים אז איינער יעדער איינער וואס קומט צו א גיל מען דארף א שידוך טון מיט א קינד, יעדער איינער דאווענט, מען דאווענט. אבער טאמער מיין זון איז אבער די בעסטע בחור פון די בעסטע ישיבה, איך וועל דאווענען, ווייל מען דארף דאווענען, יא, אבער טיף אין הארץ טראכט איך זאל דער מחותן דאווענען בעסער, ער זאל זוכה זיין צו אזא בחור, אזוי טראכט ער, די תפילה איך דאווען אבער נישט מער, ס'איז נישט אזוי ווי ממעמקי הלב.

ער גייט דאווענען זאגט די חפץ חיים אבער ער פילט נישט אזוי תלוי אין די תפילה, ער פילט נישט אזוי תלוי אין די תפילה, זאגט די חפץ חיים דאס איז דא געווען, ס'איז געווען דא יצחק אבינו ווער האט השגות, יצחק אבינו די גרעסטע בחור, ווער האט השגות, יצחק אבינו די בעסטע בחור, די גרעסטע מיליארדער, וכל טוב אדוניו בידו, שטר שטר מתנה הראה לו, דא גייט אריבער די גרעסטע עשירות צו יצחק'ן, די גרעסטע יחסן אויף די וועלט, און אליעזר עבד אברהם שטעלט זיך אוועק א תפילה, השם אלוקי אדוני אברהם הקרה נא לפני היום ועשה חסד כי לכאו' דאס איז די מיטן שווערסטן דופק וואס טוה איך דא דארף דא א שידוך בעצם נעמען ועשה חסד ער מיינט די תפילה דאס איז מער פון תורה האט דער חפץ חיים געשריגן דעמאלטס די תפילה אז זאל זיין די בעסטע בחור די גרעסטע מיליארדער אן קיין תפילה פייג האסט גארנישט אן קיין תפילה דאס איז מער פון תורה אז דאס וויסן אז תפילה איז תלוי אינעם אייבערשטן דאס הייסט תפילה נישט איך גיי דאווענען ווייל איך דארף דאווענען איך האב די בעסטע בחור איך דארף נאך דאווענען נאך אן קיין תפילה וועסט גארנישט האבן, דאס איז מער פון תורה. דאס איז מער פון תורה. וואס דער מדרש זאגט ועשה חסד עם אדוני אברהם, זאגט דער מדרש הכל צריכין לחסד שהרי אברהם שכל העולם כולו מתגלגל בחסד, און ער האט געבעטן ועשה, אויף אים האט מען געבעטן ועשה חסד. ניין ער האט, איך בין מסודר, איך בין מסודר. דער מסודר אויסצורייסן דאס איז יותר מתורתן של בנים האט ער געזאגט.

ווי זאגט ער אברהם אבינו רבי טוב היה, אזוי שרייבט ער, ער איז געווען א גוטער רבי, האט אריינגעלייגט אין די תלמידים אז ס'איז נישטא, אן קיין חסד גייט גארנישט, ער האט גוט אריינגעלייגט אז אז אליעזר זאל אויך פארשטיין אן קיין חסד איז גארנישט, יעדער איינער מוז אנקומען צו חסד, אן קיין חסד איז גארנישט. וויסן ווי אזוי מ'גייט צו צו דעם. עס קומט צו דעם, אויף דעם שרייבט די גמרא ספעציעל, די גמרא זאגט דא וואזוי מן התורה מן הנביאים מן הכתובים מהשם אשה לאיש, שוין פריער האט גערעדט פון בריסקער רב, און חזון איש ס'איז דא א גאנצע מערכה, ער זאגט אז אין די גרעסטן הסתר, גרעסטע הסתר, די רבונו של עולם האט געוואלט זאל זיין א וועלט פון א הסתר, זאל זיין א טבע, זאל זיין א פארשטעל, זאל מען מלביש לבושים, אבער די רבונו של עולם האט געמאכט פענסטערס דארטן, און יעדער קען, פענסטערס מען זאל אים זען, ווי איז דאס? ביי שידוכים, ביי שידוכים דארטן איז פענסטערס מען זאל אים זען, לאמיר דערציילן א צוויי מעשה'לעך אויף פענסטערס, איין מעשה וואס די ווילנער גאון האט דערציילט. אז ער האט וואס ער האט דערציילט און ס'האט אים ווען ער איז געווען אין גלות און די ווילנער גאון האט מסיים געווען מיט די מעשה האט זיך אים געלוינט די גאנצע גלות מיט אלצדינג ער זאל זען די מעשה ווען ער איז געווען אין גלות איז ער איינגעשטאנען ביי עפעס אכסניא עס האט געזען אז דער מאן איז מכבד די פרוי אויף די גמרא זאגט דאך מען דארף מכבד זיין מכבדה יותר מגופו עליו הכתוב אומר וידעת כי שלום אהלך אבער דארט איז געווען עפעס מוגזם דער מכבדה יותר מגופו איז געווען עפעס גאר אויף א מורא'דיגן פארנעם, יעדן אינדערפרי די גלאז קאווע פאר איר פאר אלע, ניין עפעס געווען עפ י ווען ער איז ארויסגעגאנגען ווילנער גאון פון דארטן האט יענער געפרעגט דעם ווילנער גאון וויאזוי האט געפאלן פארן רעבן מיין הנהגה, זאגט ער יא זייער מורא'דיג אבער וואס איז פשט צו צו מורא'דיג וואס טוט זיך דא וואס ליגט דא? אה האט ער געזאגט רבי איך גיי דיך מסביר זיין איך דערציילט ער פארן ווילנער גאון איך בין געווען א אינגל בין איך געווען א גרויסע עילוי מפורסם, עילוי מפורסם. ממילא האט מען מיר געזוכט, געוויסט עפעס א גאונישע קינד, און ווען כ'בין דרייצן יאר האט מען געענדיגט מיט מיר א שידוך מיטן גרעסטן גביר, א גרויסע גביר, שוין, און די תנאי איז געווען תנאי כפול אזוי, אז די חתונה גייט זיין ביי די צוואנציג, די נדן, מסלק זיין די נדן, איז ביי די צוואנציג, פארן חופה דארף ער מסלק זיין דעם נדן, דארף באצאלן די גאנצע נדן, אבער די זיבן יאר ביז די צוואנציג דארף די גביר מיר צושטעלן א חברותא צו לערנען, איך בין שוין א חתן. און געענדיגט דעם שידוך ביי די דרייצן. ער דארף מיר צושטעלן א חברותא, באצאלן פאר געלט, ווייל היות ער איז א עילוי, ער וואקסט דא אונטער א גדול. און אזוי איז געווען, דער גביר האט אויסגעצאלט געלט דער חברותא די גאנצע צייט זיבן יאר. ווען ער איז אלט געווען צוואנציג, פאר ווען ער איז אלט געווען צוואנציג געדארפט גיין צו די חופה, לא עלינו ולא עליכם, דער גביר כאפט א גוטן אנזעץ, אבער נישט סתם, ער איז געווארן א עני מרוד המחזר על הפתחים. ממילא האט ער דעם נדן נישט געקענט צאלן, און ממילא האט זיין טאטע מחליט געווען אפלאזן די שידוך. ווייל ער צאלט נישט דעם נדן. האט ער געזאגט, איך האב נישט געגעבן אויף דעם די הסכמה, מיר האט עס שטארק געבאדערט, פארוואס? ווייל איך האב געוואלט דעם שידוך, ווייל איך האב אים גע. די ערשטע זאך איך קום אים א גרויס הכרת הטוב, זיבן יאר האט ער מיר אויסגעהאלטן אזא חברותא, איך האב געלערנט, געשטיגן זיבן יאר, איך האב, איך האב, איך האב געהאט צו אים הכרת הטוב, איך האב נישט געוואלט מען זאל אפלאזן, אבער מיין טאטע האט יא אפגעלאזט, און בין געווארן א אפגעלאזטע שידוך איינמאל איינס. ס'איז אריבער א צייט, האט מען מיר גערעדט א צווייטע שידוך ביי א גרויסע גביר, איך בין א חתן געווארן ביים צווייטן א גרויסע גביר. ביי א גרויסע גביר איך בין א חתן געווארן ביי. ביי דעם גביר איך בין א חתן געווארן נאכן חתונה איז לא עלינו ולא עליכם נתגלה געווארן ביי מיר א מום, לא עלינו. ס'איז געווארן עפעס א מום, נתגלה געווארן א מום, און מ'האט. געגאנגען צו דאקטוירים, די גביר האט עס באצאלט, דער צווייטער מחותן מיינער, די גביר האט עס באצאלט, דאקטוירים אהין אהער, דאקטוירים געפרובט, זיי האבן געזאגט אין תרופה למכתו, דער מום האט נישט קיין רפואה, דער מום האט נישט קיין רפואה, ער קען נישט האבן קיין רפואה, האט מיר די גביר געבעטן, טו א טובה, געב איר א גט. געב איר א גט, אז עס איז נישטא קיין רפואה, און איך האב טאקע געגעבן א גט, האט ער געגעבן א גט, וויי וויי בין איך געבליבן יעצט א צווייקנים, א אפגעלאזטע שידוך, א גרוש, און א בעל מום. איך בין געווארן צובראכן, צושטאכן, צופליקט, צוקנאקט. איך בין געגאנגען שלאפן אין הקדש, די עולם ווייסט וואס הייסט הקדש? הקדש איז געווען א פלאץ וואס נעבעך די אלע צעריסענע צעשליסענע, האבן דארטן געגעסן, געשלאפן, איך בין געגאנגען דארט אין הקדש, איך בין געווארן צעבראכן צעשטאכן, איך בין געגאנגען דארט אין הקדש, שם ישבתי גם בכיתי, דארטן געוויינט, און געווען דארטן א איד ער האט מיר געפרעגט וואס וויינסטו? האב איך אים דערציילט. בין געווען אמאל א עילוי, איך בין שוין א אפגעלאזטער, איך בין געווען אמאל א מוצלח, איך בין שוין א אפגעלאזטער שידוך, איך בין שוין א גט און א בעל מום אויך, ווער ווייסט ווער וועט מיר נעמען, וויאזוי איך קען בכלל א חתן ווערן, בין איך צובראכן, איך וויין, ווער וועט מיר קענען נעמען יעצט? יענער זאגט אים, ס'פאלט מיר איין, איך האב פאר דיר א שידוך ווייל איך ווייס פון א מיידל וואס האט דעם זעלבן מום, די זעלבע מום, איך גיי רעדן, איך גיי טון דעם שידוך. יענער איז געגאנגען און האט געטון דעם שידוך, און ס'איז געווארן, זיי האבן חתונה געהאט, ביידע האבן דעם זעלבן מום. נאכן חופה ווען זיי אריינגיין אין יחוד שטוב, זאגט די כלה פאר אים, פאר דעם וואס ער דערציילט צום ווילנער גאון, די כלה זאגט אים, דו ווייסט, איך האב נישט געהאט דעם מום, איך בין נישט געבוירן געווארן מיט דעם מום, ביי מיר איז דער מום א געווארענע זאך, וויאזוי? ווייל איך בין שוין אמאל געווען א כלה, ביי עפעס א גרויסע עילוי, און מיין טאטע האט פשוט פארלוירן די געלט דערפאר האט מען אפגעלאזט דעם שידוך, און מרוב צער ועגמת נפש לא עלינו וועגן דעם איז געווארן די מום. אזוי האב איך זיך געכאפט אין יחוד שטיבל ס'איז מיין געוועזענע כלה. דאס איז געווען די געוועזענע כלה זיינע. נאר וואס מ'האט אפגעלאזט דעם שידוך. האבן מיר געדארפט דא ביידע ווערן בעלי מומין ס'זאל ווערן דא די שידוך, איר פארשטייט? ביידע האבן געדארפט דא ווערן בעלי מום ס'זאל ווערן די שידוך. האט ער געזאגט פארן ווילנער גאון אז ער געכאפט אז זי האט דא געקריגן דעם מום וועגן מיר, פארוואס? ווייל די שידוך דארף ווערן, איז האט זי געדארפט כאפן א מום. זאגט ער, זי איז געווארן א בעלת מום, זי ליידט עד היום הזה נאר וועגן מיר, פרעג איך דיר, דארף איך איר נישט מכבד זיין אזוי שטארק? זי ליידט דאך נאר וועגן מיר, וועגן די צער ועגמת נפש. וועגן דעם איז זי געווארן א בעלת מום, זי איז זי זאגט זי איז געווארן פון צער ועגמת נפש, פון צער ועגמת נפש איז זי געווארן א בעלת מום, לאמת זי איז נישט געווארן פון צער ועגמת נפש געווארן א בעלת מום, זי איז געווארן א בעלת מום ווייל דער שידוך האט דאך געדארפט צוריק ווערן, ער איז דאך א אויבער חכם, ניין ניין ניין ער האט פארלוירן די געלט איך לאז די שידוך, איך לאז נישט, דו קענסט נישט לאזן, דער שידוך גייט ווערן מיט צוויי בעלי מום צוזאמען, פארשטייט? האט דער ווילנער גאון געזאגט ס'האט זיך מיר געלוינט אלעסדינג, די גאנצע גלות. צו זען ווי דער רבונו של עולם פירט די וועלט איך בין געוואוינט צו געגלייבט פריער אויכעט אבער אסאך מאל ווייזט עס א מעשה כמיין ממליץ צו זיין אויף די מעשיות אין ביי דער פרשה א מעשה ווי מ'ווייסט בעל שם הקדוש הידוע אז מלחמות איז אויף די וועלט ווייל שידוכים דארפן זיך ענדיגן. וואס איז געווארן נאכן קריג, דער איז געווען פון דא, דער איז געווען פון דא, ווער ביסטו? שידוכים דארפן זיך ענדיגן, שידוכים דארפן זיך ענדיגן, ארום שידוכים פירט מען די וועלט. דער פני מנחם האט דערציילט אז איינער איז אריינגעגאנגען צו דעם טאטן אמרי אמת, פשוט אריינלייגן אין קאפ וואס הייסט עס אז דער רבונו של עולם האט איבערגעלייגט פענסטערס,

און דער בן יחיד ווען ער איז געווארן אכצן יאר פארן שידוכים האט ער געכאפט א עקסידענט און ער איז געווארן זייט דעמאלטס לא עלינו א בעל מום אין די פיס, א געפערליכע מום אין די פיס, וועגן דעם מום וואס ער האט געהאט אין די פיס האט ער געדארפט מאכן א שידוך, ער האט דאך אזא מום אין די פיס, האט ער געדארפט נעמען עפעס די דלפן דארטן אין ווארשע, סתם א דלפן, א ארעמאן. איז אריינגעלאפן שפעטער צום אמרי אמת זיך באקלאגן אויף זיין פעקל יסורים און געבעטן, רבי אויכעט, אויכעט נעבעך געשען אזא עקסידענט, ער איז געווארן אזא בעל מום, א בן יחיד, א בן יחיד, א בעל מום אין די פיס, און נאך עטוואס אזא אזא א זיווג שאינו הגון, אופס, איך דארף זיך, איך דארף זיך משדך זיין מיטן דלפן, איך זיך משדך, איך בין דאך א גרויסע גביר, איך דארף זיך משדך זיין מיטן דלפן. דער אמרי אמת האט אים געענטפערט, איי איי איי, זאגט ער, הער זיך איין, דער דלפן האט געדארפט זיין דיין מחותן מששת ימי בראשית, דאס איז די שידוך. נאר יאך האב דאך געוויסט אז דו וועסט ווערן א גביר וועסטו נישט וועלן דעם שידוך. וועגן דעם האב איך דיר נישט געוואלט בענטשן, דו האסט דאך דייקא געוואלט ווערן א גביר, האט ער געדארפט ווערן א בעל מום זאל וועלן ענדיגן דעם שידוך. אלס ארעמאן וואלסטו גענומען דעם כלה אויך אן קיין עקסידענט? אן דעם מום אין די פיס? אלס ארעמאן וואלסטו גענומען דעם שידוך אויך אן קיין עקסידענט? אן קיין מום אין די פיס? אלס ארעמאן. אבער אלס גביר? ווי קען איך נעמען דעם דלפן? האט מען לא עלינו געדארפט מאכן א בעל מום. פארשטייט זיך ארום שידוכים פירט זיך די וועלט. וויאזוי פירט זיך ארום שידוכים די וועלט איז מלחמות איז אויף די וועלט. וועגן שידוכים. נעכטן געזאָגט אין אלעד, דאָרט האָט מען געשמועסט דאָך די מלחמות אויף דער וועלט וועגן שידוכים, קומט צו צו מיר אַ יונגערמאַן אין אלעד, און ער זאָגט מיר, אַז ביי אים האָט זיך גערעדט אַ שידוך דאָרטן, האָט זיך גערעדט אַ, האָט זיך גערעדט אַ שידוך. ער זאָגט, ער איז געווען הושענא רבה אין מירון, הושענא רבה אין מירון, און האָט געבעטן רבי שמעונען, אַז טאָמער ס'איז דער שידוך, זאָל ער זיך ענדיקן שנעל, אָנקומען, ש ש, פּתאום, ער איז געווען אין שמחת תורה אין ירושלים ביי זיין רעבען.

בכל אופן, אבער. ער האט געזאגט דער דער ווישעווער ווישעווער רב האט געזאגט אזוי אז אין מדרש שטייט א באקאנטע מדרש א מטרונה אחת שאלה את רבי יוסי בר חלפתא לכמה ימים ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו? וויפיל טעג? וואס האט ער געענטפערט? זעקס טעג. וואס טוט דער אייבערשטער פון דעמאלטס וואס האט ער געענטפערט רבי יוסי בר חלפתא? וואס טוט דער אייבערשטער פון ששת ימי בראשית? אמר לה הקדוש ברוך הוא יושב ומזווג זוויגים. שפעטער שטייט אין מדרש בלשון הזה אמר ר' ברכי' אמר לה רבי יוסי, ר' ברכי' זאגט אז רבי יוסי האט געזאגט אנדערש, וואס האט ער געזאגט אז וואס טוט די אייבערשטער פון ששת ימי בראשית, הקדוש ברוך הוא עושה סולמות, מעלה לזה און מוריד לזה, איינער ארויף און איינער אראפ, איינער ווערט גרויס און איינער לא עלינו קליין.

מען מציע איינעם וואס איז אזוי קליין, ווי זאגט ער איך הייס משה גרויס און ער הייסט משה קליין, די נעמען קלאפן נישט, ס'איז א פראבלעם מיט די נעמען דא. וואס טוט די אייבערשטער דו ווייסט ער טוט? אדער מעלה לזה, ער מאכט אים גרויס, אדער מוריד לזה, מען לאזט דיך אראפ. דאס איז טייטש בלשון הזה אמר ר' ברכי' אמר רבי יוסי, ווי אזוי טוט די אייבערשטער די שידוכים? עושה סולמות! מעלה לזה אדער מוריד לזה, אדער נעמט מען דיך אראפ וועסטו אראפלאזן די נאז עס זאל פאסן די שידוך, אדער מאכט מען יענעם גרויס. עד כאן דבריו. דא אזעלכע וואס זאגן אז דערפאר ווינטשט מען די זיווג זאל עולה יפה זיין, זאל נישט דארפן קיינעם אראפנעמען. קיינעם נישט דארפן אראפנעמען. אוי איז דאס מיט די אמונה, מיט די אמונה, ס'איז דא א מגיד שיעור אין ירושלים, ער הייסט ר' מרדכי וועבער, ער זאגט שיעורים פאר בעלי בתים דורכן טאג, אפאר שיעורים, ער האט א מעשה, דער ר' מרדכי וועבער האט זוכה געווען צו זיין משמש בקודש לפני ולפנים ביים הייליגן בעלזער רב זכות יגן עלינו ביים בעלזער רב, און דער ר' מרדכי וועבער דערציילט אז ער זאגט שיעורים, ער פארט מיט א באס, ער פארט מיט א באס, און נארמאל אין די שעה וואס ער פארט איז נישט קיין פילע באסעס, עס איז ליידיגע באסעס, צען אזייגער אינדערפרי, עס איז ליידיגע באסעס, עפעס א טאג ער גייט ער וויל פארן מיטן באס, פארט אים אריבער א פילע באס, א געפאקטע באס האט זיך נישט אפגעשטעלט ווייל ער איז פיל, נאך א באס אויך פיל, און די דריטע באס אויך פיל, דריי פילע באסעס, נישט פארשטאנען וואס טוט זיך דא, די פערדע באס, נאך דארטן איז ער ארויף געגאנגען, שוין ער איז ארויף געגאנגען אויפן באס, מטבע הדברים זעצט זיך אוועק אזא איד ווי ר' מרדכי וועבער, א גבאי פון בעלזער רב יעדן מאל איינער זעצט זיך אוועק לעבן אים ער וויל הערן עפעס א גוט ווארט פון בעלזער רב, איינער איז געווען ביים בעלזער רב אין צימער אזויפיל מאל האט ער אנגעהויבן צו רעדן איינער זיצט לעבן אים ר' מרדכי רעדט מיט אים שוין און בתוך הדברים זאגט ר' מרדכי וועבער פאר דעם וואס איז געזעצן לעבן אים אויף איינעם וואס איז געווען א קאפא, מען ווייסט וואס הייסט א קאפא, קאפא איז זייער נישט קיין. נישט קיין שיינע נאמען, ס'איז נישט קיין כבוד זיך משדך צו זיין מיט זיי. א קאפא איז געווען נעבעך וואס די נאציס ימח שמם האבן אוועק געשטעלט אידן אז זיי זאלן זיין ממונה אויף אידן אז זאלן ארבעטן, און די קאפא איז ליידער נישט געזעגנט קלי דעת, געווען קלי דעת, און זיי האבן געפייניגט אידן זאלן ענדיגן די ארבעט, און זיי האבן געוואלט, ס'איז געווען נאך. זיי האבן געוואלט מוצא חן זיין ביי די רשעים דארטן, האבן זיי פאר'מסר'ט אסאך מאל אידן, ס'איז געווען, מען האט געליטן פון זיי, פון די קאפא האט מען געליטן. האט ר' מרדכי וועבער געזאגט פאר דעם וואס איז געזעצן לעבן אים, אויף עפעס א נאמען, עפעס א נאמען, האט ער געזאגט, ער, כ'האב אליין געהערט פון בעלזער רב, זכרונו לברכה, זאגט ער, כ'האב עס אליין געהערט, אויף דעם אז ער איז געווען א קאפא אבער נישט געווען פונקט ווי אלע קאפא'ס.

וואס איז געווען? צומארגנס קריגט דער מרדכי וועבער א טעלעפאן ביי מיטאג אין שטוב, א אינגערמאן קלינגט אים, איך ברעך היינט טעלער, איך מאך היינט א תנאים, אין יענעם זאל אין ירושלים, קום אריבער. פרעגט אים, ווי הייסטו? האט אים געזאגט דעם נאמען. קום אריבער. ווי קענסטו מיר? טו מיר א טובה, קום אריבער. ער האט געזאגט, א טובה טון א אידן, פארוואס נישט? טובה טון א אידן. ער איז געפארן. ער גייט צו צום תנאים, ווי ער קומט אריין צום תנאים, איז יענער די ב נעמט אים ארום, ר' מרדכי! איר זענט דאך די הויפט שדכן! פרעגט אים וואס איז געשען? זאגט ער, דער בחור וואס דו זעסט דא, א טשאטשקע פון א בחור, מופלא שבערכין, מען רעדט פון אים שוין אנדערהאלבן יאר, איך האב נישט געוואלט הערן פון אים, פארוואס? ווייל זיין זיידע איז געווען א קאפא. נעכטן בין איך געזעצן א באנק אונטער דיר, און כ'האב געהערט ווי דו דערציילסט פאר איינעם אויף דעם נאמען וואס איז זיין זיידע, אז דו האסט אליין געהערט פון בעלזער רב זכרונו לברכה אז ער איז נישט געווען פונקט ווי אלע קאפא'ס נאר ער האט נאך געהאלפן אידן האט מיך אויך געהאלפן, איך בין אהיימגעקומען און געזאגט דעם שדכן גייט דא אריין וועגן דיר ביסט דער הויפט שדכן. זאגט ר' מרדכי גיב א קוק וואס דא טוט זיך, דריי אויטאבוסן זענען אריבערגעפארן, דריי אויטאבוסן אריבערגעפארן, דער פערטער באס אריינגעקומען און איינער זעצט זיך אוועק לעבן מיר, פארוואס ווייל דא אונטן דארף איינער ענדיגן א שידוך מארגן, פארשטייסט וואס טוט זיך דא? און דו וועסט נישט שלאפן רואיג ביינאכט? יא, איין זאך יא, תפילה יא, ווי האט געזאגט דער פני מנחם, אז די גמרא זאגט מותר לארס בחולו של מועד שמא יקדמנו, פארוואס זאגט מען שמא יקדמנו אחר, פרעגט די גמרא, ס'איז דאך נישט שייך, וויאזוי קען מען יקדמנו אחר, וואס ענטפערט די גמרא? ברחמים. האט דער פני מנחם געזאגט טאקע אויב אויב א צווייטער קען מקדים זיין מיינע ברחמים קען איך מיינס אוודאי מזרז זיין ברחמים. פארשטייט? ברחמים יא, בעטן יא. ווי זאגט די אמרי נועם? על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו, טייטש זיך אזוי, שטענדיג ביי דעם עריכת השידוכים איז דא צוויי זאכן וואס דאס איז צוויי, איין זאך איך וויל דעם שידוך, ס'ציט מיך, ס'ציט מיך, איין ווארט. איין ווארט וואס דו הערסט פון די אלע מחותנים, ס'ציט מיך. א צווייטע זאך וואס דו הערסט פון יעדן איינעם, ספיקות, איך ווייס נישט מחליט צו זיין. זאגט ער, ווילן הייסט אין תורה ווי אזוי? ולא אבה, ער האט נישט געוואלט. ספיקות הייסט אם. די על כן יעזוב איש את אביו, לאז אפ וואס דו ווילסט, ואת אמו און דיינע ספיקות, דיין אם. ודבק באשתו ראשי תיבות השם שפתי תפתח ופי, השם נאר אין תפילה, דארטן דארטן לייג אריין, יעזב איש את אביו אביו מלשון וועלן, מלשון ולא אבו, כ'וויל דעם שידוך, אם אוי די ספיקות, אם, לא אפלאזן די אביו און אפלאזן די אם, נאר וואס ודבק באשתו ראשי תיבות השם שפתי תפתח ופי, אה.

און איך דארף גיין שנעל. פארוואס דארפסטו גיין שנעל? ווייל מ'דארף כאפן די שקיעה, הקרה נא לפני היום. ס'איז דא א מינוט. סאו מ'דארף דא כאפן דעם שקיעה. האט ער געזאגט, ר' אפרים בריסקער האט געזאגט, אז נישט נאר די שידוך איז מן השמים, נאר דער מינוט איז אויך מן השמים. וואס איז? וירץ ותרץ. האט דער בית ישראל געזאגט, אז ס'קומט די מינוט, געדויערט עס ווייניגער פון א מינוט. אה, ווען איז שוין דער מינוט ביי אייך? איי, מה יעבור השם אלוקינו ישמור. ווען איז דער מיניסטער? האסטו געהערט? ברחמים קענסטו דאס מזרז זיין. מיט א, מיט א טלפ, אבער נאר מיטן טעלעפאן, נישט מיט נאך א טעלעפאן צום שדכן. יאגע אייער ביטע זיך סאטמאר רב, ווען מ'האט אים געפרעגט ווי איז די השתדלות, דער זאגט איינמאל א, איינמאל א וואך א טעלעפאן צום שדכן. דו וועסט וויסן אין לעבן, בעלזער רב זכרונו לברכה פלעגט זאגן, פארוואס רופט מען עס מחותן? דארפסט רופן מחתן, נישט מחותן. אה? מחתן? פארוואס רופט מען עס מחותן? ניין ניין, מ'איז נישט קיין מחתן, מ'איז סתם מחותן, דאס איז די גאנצע. מחתן איז די אייבישטער. אה, זאגט רבי איטשע דוד אלתר, זאגט א זיס ווארט, ס'איז דא א תוס' יום טוב אין נדרים שטעלט זיך שוין אויף דעם פרק י', פארוואס מ'רופט עס ארוס? דארפט רעדן מארס האט מען געדארפט רופן מארס. וואס הייסט ארוס? תוספות יום טוב רעדט וועגן דעם. ער דארט מנתח די זאך, ער זאגט אז מען זעט בכלל אין חז"ל א מסור, וויאזוי רופט מען מסור? עס דארף הייסן מוסר נישט מסור. איז אינמיטן געזאגט די תוספות יום טוב אזא שארף ווארט אויכעט, אז ער הייסט מסור ווייל מען וועט דיר אויכעט נאך פארמסר'ן. דו מסר'סט איינער אנדערע וועסט נאך ווערן א מסור אויכעט. וועסט נאך ווערן א מסור אויך. אבער בכל אופן זאגט דארטן תוס' יום טוב אז ער רעדט ארום פארוואס ס'הייסט ארוס פארוואס ס'הייסט נישט מארס. תוס' יום טוב רעדט וועגן דעם. האט ער געזאגט אז רבי איטשע דוד זאגט א זיס ווארט, ווייל ביסט נישט קיין מארס ביסט א ארוס. האט זיך נישט פארשטאנען. איך מאך היינט א שידוך, איך שליס היינט א שידוך. ס'איז שקר, דו שליסט נישט קיין שידוך, ביסט נישט קיין מארס ביסט א ארוס. איך שליס היינט א שידוך. דער רבונו של עולם האט שוין באשלאסן ארבעים יום קודם יצירת הוולד און דו שליסט יעצט א שידוך. מגלה אמעריקע. מגלה. זאגט מיר די ערשטע שידוך ווי האט זיך געענדיגט? פון אדם הראשון מיט חוה. וויאזוי האט זיך געענדיגט די שידוך? ויפל השם אלקים תרדמה על האדם, מ'האט אים געזאגט לייג דיך שלאפן העלפט נישט און שטער נישט. און אזוי געענדיגט די שידוך. ווייל ארבעים יום קודם יצירת הוולד, איידער די אנדערע צוויי תנאים איידער די אנדערע צוויי מחותנים מישן זיך אריין, די אנדערע צוויי שותפים. די חזון איש האט אמאל געזאגט פאר זיין שוועסטער די סטייפלער'ס רעביצן, ווילסט וויסן וואס הייסט א שידוך מן השמים? דא האט היינט מופיע געווען א איד. היינט האט דא מופיע געווען א איד. און האט מיר געפרעגט אינפארמעישן אויף א בחור. האט ער מיר אנגעהויבן צו פרעגן וויאזוי איז זיין יראת שמים. האט מיר האט ער באטאנט דער איד איז א קלוגער איד. געווען נישט קיין תם. א קלוגער איד. ער פרעגט מיר וויאזוי איז די יראת שמים פון דעם בחור. האב איך אים געזאגט ס'קען זיין בעסער. דער עולם ווייסט. די בחורים דא ווייסן וואס הייסט ס'קען זיין בעסער. יא אויב די משגיח זאגן אויף אז ס'קען זיין בעסער איז אך און וויי. ער האט אים געזאגט, ער זאגט אים די די ס'קען זיין בעסער, ער פרעגט נאך, ער האט אים געפרעגט ווייטער וויאזוי מיט מידות, ס'קען זיין בעסער, וויאזוי מיט דאווענען, ס'קען זיין בעסער, אלץ קען זיין בעסער, יענער איז ארויסגעגאנגען פון דא, האט ער מחליט געווען, ש ש איז ער דאך א כליל המעלות, די איינציגסטע חסרון נאר אז ס'קען זיין בעסער. און די טייטש איז דאך אז משה אלתר איז ממש א טייערע בחור, עס איז תורה מיט יראת שמים, נאר עס קען זיין בעסער. פארשטייסט האט אים געלערנט פונקט ווי א חזון איש אין חושן משפט. ער האט אים אפגעלערנט אזוי טיף, און עס קען נאר, נאר דאס איז די פראבלעם, עס קען זיין בעסער. און די שידוך האט זיך געענדיגט. ער איז א קלוגע איד. ער איז א קלוגע איד, די שידוך האט זיך געענדיגט. האסט פארשטאנען? האט ער געזאגט. ווען א שידוך דארף זיך ענדיגן ווערט דער קלוגער א נאר. די קפיצת הדרך, די ארץ מיט די הימל, אלץ שפרינגט און טאנצט, א שידוך דארף זיך ענדיגן. איין זאך איז דא, נאר תפילה. נאר תפילה. ווי האט ער געזאגט די שפאלער זיידע? אז וואס הייסט א שידוך פון הימל? יעדע מענטש האט ער געזאגט האט מעלות מיט חסרונות. ווען די שידוך דארף זיך ענדיגן, גייט אראפ א לאקשן ברעט, און פארדעקט אלע חסרונות, און ס'בלייבט גליה מעלות, גליה הייסט ריין, נטו מעלות, אזוי האט געהייסן אויף רוסיש, גליה האט געהייסן נטו, און טאמער די שידוך דארף זיך נישט ענדיגן, גייט אראפ א לאקשן ברעט אויף די מעלות, און ס'בלייבט גליה חסרונות. אזוי איז עס, יעדע מענטש האט מעלות און חסרונות, שידוך דארף זיך ענדיגן, און נאר דאווענען צום אייבערשטן. איינער האט געפרעגט דעם אהבת ישראל וואס הייסט א שידוך פון הימל, כ'האב שונאים און מאכן קאליע? האט דער אהבת ישראל געענטפערט דאס הייסט די שידוך מן השמים? אז עס וועט קומען די ריכטיגע וועט מען פרעגן נאר די גוטע פריינט. שמח תשמח רעים האהובים כשמחך יצירך בגן עדן מקדם אה. האט דער אמרי אמת געטייטשט אזוי. כשמחך יצירך בגן עדן מקדם מיינט דאך ווער? אדם הראשון אדם און חוה קודם החטא, יא? אדם און חוה. האט ער געטייטשט דער אמרי אמת אזוי. אז אסאך מאל דאס וואס שטערט א מענטשן צו זיין איז דאך טראכט שפעטער א שאד. איך האב דאך געקענט נעמען יענעם און געדארפט נעמען יענעם. אה. שאד יענעם האב איך אפגעזאגט. געדארפט יענעם נעמען. אה יענער וואלט געווען אסאך בעסער. יענער וואלט געהאט א דירה אויכעט.

אדם הראשון די קענסט שרייען איך האב די בעסטע אויף די וועלט אז די וועסט גלייבן די האסט די בעסטע אויף די וועלט וועסטו וועט זיין פרייליך. ניין א שאד, געקענט נעמען יענעם ס'איז נישט געקומען א נייע חמור און גענומען כלב. זיי זאגן די חזון איש האט געבענטשט ביי א שבע ברכות חתן כלה ביי א ת ב ביי א תנאים א שבע ברכות האט געבענטשט חתן כלה חתן די ביסט איינגערעדט. אז זי איז די בעסטע אויף די וועלט. זי איז אויך איינגערעדט אז דו ביסט די בעסטע אויף די וועלט. איך ווינטש אייך איר זאלט זיין אזוי איינגערעדט ביז הונדערט און צוואנציג. זאלט זיך אזוי האלטן אין אייער איינרעדן. כשמחך יצירך בגן עדן מקדם. פלעגט זאגן דער ווישעווער אז די שוועריקייט אויך ביי שידוכים און אויך ביי שלום בית. הייבט זיך אן מיטן יחוס, איך בין אזא יחסן, נו זיך אויס, ווער איז די צווייטע בכלל? דא הייבט זיך אן די פראבלעם, אויך די שלום בית און אויך די שידוכים, ער וויל נישט קיין שידוך. נו וואס איז די עצה? כשמחך יצירך בגן עדן מקדם, אדם און חוה האבן געהאט די זעלבע יחוס, ביידע יצירי כפיו של הקדוש ברוך הוא. און דא איז, דא וועט זיין אלץ גלאט. דא וועט זיין אלץ גלאט. יא, עס איז דא, דער בני יששכר ברענגט פון רמ"ע מפאנו, בדוק ומנוסה לזיווג הגון תפילה, וואס זאגט ער? פון רמ"ע מפאנו, עס שטייט אין שידוכים? ער שרייבט אויף דעם בדוק ומנוסה לזיווג הגון, אז ביי יעדע שמונה עשרה פארן אויסטרעטן. שיר למעלות אשא עיני אל ההרים מאין יבא עזרי, ס'הייסט דאך עזרי, עזרי מעם השם עושה שמים וארץ, פארוואס? ס'שטייט אין מדרש ווער האט מחבר געווען די קאפיטל, שיר למעלות? יעקב אבינו, יעקב אבינו האט געזאגט אשא עיני אל ההרים, זאגט די מדרש אל תקרי אל ההרים אלא אל ההורים, מאין יבא עזרי, מיין טאטע איז געגאנגען אליינס צו רבקה? מיין טאטע אליעזר עבד אברהם איז געגאנגען, און איך גיי דא אליינס און הלך אליפז לקח הכל? אבער גלייך נאכדעם האט יעקב אבינו געזאגט, מה אנא מוביד סברי מן בריי לית אנא מוביד סברי מן בריי עזרי מעם השם, ווי ער האט געענדיגט דאס האט ער געזען רחל. ער שרייבט ס'איז בדוק ומנוסה לזיווג הגון ביי יעדן שמונה עשרה פאר מען טרעט אויס שמונה עשרה. כף החיים ברענגט די סגולה למצוא, למציאת הזיווג שלא יאבדו לומר

אלא בתפילת המנחה. די כלי יקר אויפן פלאץ זאגט א מורא'דיגע ווארט, רבותי עס איז כדאי די ווארט זיך צו דערמאנען פאר יעדן טאג פאר מנחה. פרעגט וואס? ווייל יצחק האט געווען מתקן תפילת מנחה? אברהם האט געווען מתקן שחרית איז ביי דיר א קלייניגקייט? יעקב איז מתקן מעריב א קלייניגקייט? וואס מאכט אזוי פון מנחה? זאגט ער ביי מנחה האט מען געטראפן די סגולה אויף וואס? אז מען ווערט געהאלפן גלייך אויפן פלאץ. גלייך! פארוואס? דער יצחק אבינו איז זיכער געגאנגען מתפלל זיין, זיכער פאר א שידוך, זיבן און דרייסיג יאר אלט. ויצא יצחק לשוח בשדה, חזל זאגן המתפלל צריך שיתן עיניו למטה. וישא עיניו, האט געענדיגט שמונה עשרה, אויפגעהויבן די אויגן, וירא והנה גמלים באים, די ישועה איז דא. ביי מנחה האט מען געטראפן די סגולה, אז מען ווערט געהאלפן גלייך אויפן פלאץ. זיין לשון איז, אין בתפילה זו שום קטיגור. איינמאל איינס, מען ווערט געהאלפן גלייך אויפן פלאץ, געדענק, ביי מנחה, גלייך אויפן פלאץ. א צווייטע זאך, די בן יהוידע זאגט דארטן אין ברכות, די גמרא זאגט לעולם יהא אדם זהיר בתפילת המנחה שאליהו לא נענה אלא בתפילת המנחה, די גמרא זאגט שנאמר, ויגש אליהו ויאמר ענני השם ענני, זאגט די גמרא וואס האסטו געבעטן ענני השם ענני, ענני שתרד אש מן השמים, ענני. שלא יאמרו מעשה כשפים הם. שלא יאמרו, פרעגט דער בן יהוידע, וואס דארף די גמרא זאגן וואס ער האט געבעטן? ענני שתרד אש מן השמים, שלא יאמרו מעשה כשפים הם. די עיקר ווילסט דאך זאגן אז ער איז נענה געווארן ביי מנחה. וואס דארף זאגן וואס ער האט געבעטן? זאגט דער בן יהוידע א מורא'דיגע ווארט, ער זאגט די גמרא וויל דא פארענטפערן עפעס א קשיא. א וואס? אז אונז ווייסן אז די גמרא זאגט עס אין תענית דף ז דף ח, מען בעט נישט אויף צוויי ניסים אין איינמאל. מען בעט נישט ווען עס איז געווען עצירת גשמים מיט א מגיפה. האט ער געזאגט, מען בעט נישט אויף צוויי ניסים אין איין מאל. און דא האט ער געבעטן צוויי ניסים אין איין מאל? ענני שתרד אש מן השמים, און ענני שלא יאמרו מעשה כשפים הם, זיי זאלן נישט זאגן מעשה כשפים. ווי אזוי? דו ווייסט פארוואס? ווייל ס'געווען ביי מנחה, ביי מנחה קומען צוויי ניסים אויף איין זעץ אויכעט. האסט געהערט? מנחה איין מאל איינס די כלי יקר, מען ווערט געהאלפן גלייך אויפן פלאץ. מנחה צוויי ניסים אין איין מאל אויכעט, ועוד בו שלישיה, אז איינער קומט און זאגט אה יא איך ווייס די כלי יקר אבער דו ווייסט ווער איך בין? דו ווייסט דו ווייסט פון ווי איך קום יעצט? מיין תפילה קען נאך העלפן? אה? זאגט די יערות דבש א מאמר נורא נוראות, ער זאגט משה רבינו האט געבעטן בעדת קורח ויאמר ויאמר משה משה רבינו האט געבעטן דעם אייבערשטן אל תפן אל מנחתם, דער רמבן זאגט אל תפן אל מנחתם מיינט תפילה, זאגט דער רמבן, פרעגט די יערות דבש, משה רבינו האט מורא געהאט פון מנחה פון אל תפן אל מנחתם פון תפילת מנחה פון קרח? איך בין א שליח פונעם אייבערשטן, דער אייבערשטער שיקט מיר איך זאל נעמען און מאכן אהרן הכהן כהן גדול, קרח גייט דא כנגד השם ונגד משיחו, האב איך וואס צו מורא צו האבן פון, אה, אז דער אייבערשטער זאל נישט זיך ווענדן צו מנחה פון קרח? מורא'דיגע ווארט די אויסטויש. ער זאגט ווער האט מתקן געווען תפילת מנחה? יצחק אבינו תיקן תפילת מנחה. די גמרא זאגט אין שבת פ"ט לעתיד לבוא זאגט די אייבישטער פאר אברהם אבינו בניך חטאו. וואס האט געענטפערט אברהם אבינו? וואס ענטפערט אברהם אבינו? ימחו על קדושת שמך. זיי האבן געזינדיגט ימחו על קדושת שמך. די אייבישטער זאגט פאר יעקב אבינו בניך חטאו. ימחו על קדושת שמך עס זאל אויסגעמעקט ווערן. האט דער אייבערשטער געזאגט לא בסבי טעמא ולא בדרדקי עצה, נישט די זיידע און נישט די אייניקל, לאמיר גיין צו יצחק'ן. ער גייט צו יצחק אבינו בניך חטאו. האט יצחק אבינו געזאגט וואס? בניך זענען מיינע קינדער און נישט דיינע קינדער? ביי מעמד הר סיני איז געווען דיינע קינדער, יעצט זיי האבן געזינדיגט זענען זיי מיינע קינדער? ביים מעמד האסטו געזאגט בני בכורי ישראל, ווען זיי בשעה שאמרו נעשה ונשמע געווען בני בכורי ישראל, יעצט זענען זיי געווארן זיי האבן געזינדיגט זענען זיי מיינע קינדער? שטויגער, א קינד בלייבט א קינד, פלגא עלי פלגא עלך. די גמרא דארטן טייטשט כי אתה אבינו. דער יצחק אבינו זאגט די אלע וואס האט געשריגן ס'איז נישטא אזא זאך א קינד בלייבט א קינד, בנים משחיתים בנים מיקרי, א קינד בלייבט א קינד, דערפאר אין מנחה מסוגל די גרעסטע פושע ישראל קען געהאלפן ווערן, האט משה רבינו מורא געהאט פון קרח'ס מנחה, ער זאגט ווייסט פארוואס ויאהב יצחק אפילו את עשו! ער זאגט א קינד בלייבט א קינד. ער זאגט דארטן יצחק מידת גבורה שרייבט ער אבער עס איז נישט דא דער גרעסט ער שרייבט דארטן דער פסח גאר א שארפע לשון מידת גבורה אלץ ווערט דא נמתק ביי מנחה איז אלץ ווייל יצחק אבינו דרייט עס איבער א איד זאל זען א קינד בלייבט א קינד. איז געדענקען מען ווערט געהאלפן גלייך אויפן פלאץ צוויי ניסים אין יעדער איינער. און ער ווייסט די לשון אין טור איז שכרו הרבה מאוד אויף תפילת מנחה. לשון הטור, באקאנטע טור, טור אין רל"ב מען זאגט שטארק, ער איז מסביר פארוואס ביי מנחה האט מען אנגעזאגט יהא אדם זהיר, ביי שחרית ווייסט א מענטש פאר ווען ער גייט ארויס פון ארבעט, מעריב נאך וואס ער קומט פון די ארבעט, אבל של מנחה שהיא באמצע היום איז לשון הטור אין רל"ב, אבל של מנחה שהיא באמצע היום, בעת שהוא טרוד בעסקיו, אינמיטן אזוי צריך לשים אותה אל ליבו ולפנות מכל עסקיו ולהתפלל אותה, ואם עשה כן שכרו הרבה מאוד. דארף זיך אפלאזן פון די ארבעט. אסאך מאל דארף מען זיך אפרייסן פון א שלאף וואך אויף א טיפע דארט מיר רב באמ י און אפילו בציבור דאווענען ארום און ארום. אין ספר החיים א ברודער פון מהרל ער זאגט אז יצחק אבינו איז דאך געווען א עולה, א עולה דארף א מנחה האט ער געמאכט תפילת מנחה, מנחה מען דארף דאך מנחת נסכים ביי עולה האט ער געמאכט תפילת מנחה. זאל די אייבישטער העלפן זיין טרם יקראו ואני אענה ווי ס'זאגט ר' מעכעלע זלאטשובער טרם יקראו איינער גרייט זיך פארן דאווענען ער גרייט זיך צו. און אזוי דאווענט ער, דו גרייטסט זיך ואני אענה איך ענטפער אים גלייך, דא איינער, עוד הם מדברים, אה דא מיט יענעם וידבר, מיט יענעם שיר המעלות והוא רחום, אה? דא מיט יענעם ידיד נפש, עוד הם מדברים, ביי אים שטייט נישט ואני אענה שטייט ואני אשמע. טרם יקראו ער גרייט זיך פארן דאווענען, יא, מנחה, פאר מנחה, ער מאכט זיך א התבוננות, איך קען דא העלפן אים גלייך. צוויי ניסים, און אפילו איך און גאטש, ער מאכט זיך א מיט חשבונות, דער עולם גרויס ואני אהנה, זאל די אייבישטער אונז אלעמען העלפן, מיר אלע געהאלפן ווערן מיט גרויסע ישועות, זכות רבי גדלי' משה און רבי שלמה יגן עלינו ועל כל ישראל. רבי איך האב אנגעהויבען א קשיא אוי מאיר.